אה, גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויחי. קודם האב איך געוואלט אנהייבן מיט זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז ארויסגעקומען יעצט אין קרית יואל א בריוו שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה, תושבי קרית יואל גרייטן זיך אן מיט א ווארעמקייט צו די גרויסארטיגע לשמרך קעמפעין פאר די שמירה, פון די אייגענע קינדער. בקיצור, דער רבי שליטא האט מחליט געווען אז א טאמער מען רירט אן א קינד איז דאס קינד אויף צרות אויף אייביג און ס'איז גרויסע פראבלעמען, און דאס איז דער ענין פון שובבים וואס מען דארף יעצט אבאכט געבן, האט מען געגרינדעט, ס'איז שוין אן אלטע זאך דער ועד משמרת פון די קהילה קדושה למען שמירת וקדושת עירנו. דער רבי האט געשריבן אין בריוו און ער רעכנט דארט אויס דעם שבח און די תועלת פון די געוואלדיגע מפעל וואס עקזיסטירט, די ועד משמרת מחנינו קרית יואל, וואס זיי טוען שוין א לאנגע צייט שיצן פאר די קינדער, דארף מען אבאכט געבן אז זיי זאלן מצליח זיין, זאלן קענען וואטשן אונזערע קינדער, סא בקיצור ועד משמרת. מחנינו איז מודה און מתוודה אז מ'דארף וואטשן קינדער און ס'איז נישט קיין שום פראבלעם און מ'מוז רעדן מיט די קינדער און ס'איז קריטיש וויכטיג און שוין. סאו דאס איז עס, אז מען דערלעבט דערלעבט מען. דער עולם איז שוין ארויפגעקומען אויף אונזער וואגן, יעדער פראבירט שוין אז מ'זאל מאכן ווי מ'זאגט א אביסל ארדענונג אז די קינדער זאלן נישט זיין אזוי הפקר ווי זיי זענען געווען. ס'לאזט זיך אויס דער בריוו. השם אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש. שוין ס'איז גוט, מ'קען שוין נישט מער, ויהי כי לא יכלה הצפינו עוד, און שוין. ברוך השם. כ'האב געוואלט מאכן דעם האטליין און ס'האט זיך מיר אונטערגעפירט אז איינער האט מיך אפגעשטעלט און ער האט געזאגט אז ער איז געווען ביים קאסובער דאגי האט חתונה געמאכט האט ער געזאגט תורה אזוי שטייט קחו לכם מזמרת הארץ א מענטש וויל זיך אויפהייבן צום אייבערשטן ער וויל נאנט ווערן צום אייבערשטן איז דא אסאך וועגן וויאזוי מען גייט ארויס פון די טעגליכע הו הא, איינס איז צו זינגען זמירות, אז מען זינגט זמירות קען מען זיך אויפהייבן צום אייבערשטן, דאס צווייטע איז, כ'ווייס נישט צו דער עולם האט געהערט דערפון, נאר ס'הייסט מאראוואנא, אז מען נעמט אביסל פון דעם, הייבט מען זיך אויף פון די טעגליכע הו הא, געהערט וואסערע שקצים רשעים די דר'עטליגער'ס רבנים זענען, א רב מעג אזוי זאגן ברבים אזא זאך? און ווער ווייסט צו ער איז נישט אויף דראגס, עס זעט אויס ווי ער איז אויף דראגס, ער מאכט מיט די הענט און מיט די פיס, ער האט געזאגט ער העט הענגען נחום ראזנבערג אן א היי טרי, קום אהער דו שייגעץ דו, די טרי העט זיין אזוי ווי המן ביי המנ'ן, מ'עט דיך אויפהענגען דערויף, דאס איז אונזערע מנהיגים, דאס איז דער קאסובער דאגי. שוין, כ'האב ענק שוין געזאגט כ'על עס נאכאמאל זאגן, די גאווערמענט זוכט נישט זאלסט לערנען אזוינפיל שעה און אזוינפיל שעה, זיי ווילן איין זאך אז מען זאל פיינעלי אריינברענגען, אז מען זאל נישט רודף'ן די LGBT, מען זאל עס עקסעפטן אלס פארט אוו לייף, און אונז קען מיר דאס נישט טוהן, און קיין שום נארמאלער גוי וועט עס נישט טוהן, און במילא איז דא דא גרויסע פראבלעמען, מען רעדט, מען זאגט פאר די טאכטער מען מיינט די שניר, מען רעדט. אז מען וויל זיבן שעה זעקס שעה, דאס איז נישט די איידיע, זיי ווילן גארנישט מער ווי מען זאל אננעמען די LGBT, און דאס קענען די ישיבות נישט אננעמען. יעצט, כ'האב ענק געוואלט זאגן א פאני זאך, יעדעס מאל יעדעס מאל ס'געשעהט עפעס טו איך דאס אינוועסטיגעיט, ווייל איך בין דאך א פראנט ראנער פאר פראטעקטינג טשילדרען, דארף איך דאך וויסן וואט די העל איז גאואינג אן, וויל איך ענק פארציילן א מעשה, דעמאלטס ווען עיבי בעיבי שטיין איז געווארן א איז געווארן א מיידל, כ'ווייס, וויל ווערן א מיידל. האב איך דעמאלטס געזאגט מען דארף גיין געוואויר ווערן וואטס גאוינג אן, עפעס באדערט אים. יעצט איך וויל ענק זאגן, איך הער אויס הונדערטער קעיסעס א וואך, איך ליין, איך טוה דורך די גאנצע סוגיא בעומק הדבר, ווייל איך דארף געבן אינסטראקשענס פאר מענטשן. למעשה ווען איך האב געהערט די פרשה פון שטיין האב איך געזאגט אז סמוז זיין אז מען האט אים מאלעסטעט אדער גערעיפט, ווייל געלערנט האט ער אין גיבערס, דארט איז געווען די גרעסטע מין זנות. עס האט אמאל געברענט א פייער האט מען געטראפן אז ס'געווען אריין געבויעט טעיפ רעקארדערס אין די ווענט די בחורים האבן געהאט אלע שייגעצשטיק דארט אבער ס'גוט באלד ביסט אריין געקומען שבת שיינעם שבת אין ביסמעדריש און די רבי האט געזאגט אשר נשבעתי באפי פיפיפיפיפיפיפיפי דאם ס'גוט שטופ דיך. פאר אלע קינדער צוגעשטעלט מולטי מיליאן דאלער בתי מדרשים מיט הייזער, דער אין קענעדע האט עפעס נישט געפיילד א פעיפער האט מען אים צוגענומען די גאנצע בילדינג האט די רבי אפגעקאלט צוויי גבירים האבן זיי אים געגעבן א מיליאן איטש, יעצט איז געווארן די איינע רבי דארטן אין ארץ ישראל אויכעט צוויי מיליאן דאלער האט מען אים צוזאמגעשטעלט. סאיז וויזשניץ איז געווארן א מאני מעשין, נישט אינטערעסירט גארנישט אידישקייט, אלעס איז געלט, שטעלט צאם גרויסע בנינים און מיט דעם וועט עס פארן. האב איך דעמאלטס געטענה'ט אז ער האט געלערנט אין גיבערס, ווער ס'געדענקט די אלטע טעיפס, האבן מענטשן מיך יעצט צוגעקאלט און דערמאנט, זאג איך איך געדענק עס, ווער ס'געדענקט די אלטע טעיפס האב איך געטענה'ט, ס'מוז זיין מ'האט אים מאלעסטעד, און איך האב ענק געזאגט איך ליין זייער אסאך סייקאלעדזשיסטס אפיניענס, א סייקאלעדזשיסט זאגט אז ווען מ'רעיפט א בחור און מ'שטופט אים אריין דעם פיפיק אין די מחילה, דעמאלטס ווערט ער צודרייט אז ער וויל ווערן א מיידל ביקאוס הי פעלט דעט הי וואס אביוזד ענד הי וואס דואינג די ראול אוו א גירל. דער אייבערשטער האט באשאפן סעקס, ווען ער וואלט דעם מין סעקס נישט אריינגעבויעט אין יעדן מענטש וואלט קיינער נישט חתונה געהאט, קיינער וואלט נישט געגאנגען ברענגען קינדער אויף די וועלט, בקיצור, שטעל דיר פאר אן אלטער איד האט שוין נישט קיין סעקס דרייוו, גייט ער חתונה האבן? ניין! ער האט עס אבער אזוי אויסגערעכנט. יעדער ריר ווער ס'זאל שלאפן אן טאפ אוו וועם, צו דאס מיידל זאל שלאפן אויפן יונגל צו די יונגל אויפן מיידל האט ער אנגעזאגט אין שולחן ערוך אז דער זכר זאל ליגן אויף דער נקבה. די פילינג וואס א מענטש האט אין סעקס איז ווען ער טוט עס אזוי ווי דער אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל געטון ווערן, ענד איטס א ווערי גוד פילינג, און ווען נישט דאס וואלט א מענטש נישט געהאט קיין טעם אין לעבן. אן אלטער איד פארלירט דעם סעקס דרייוו גייט ער זיך נעמען דאס לעבן. איז למעשה, דאס איז א גאר א מורא'דיגע זאך צו וויסן, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן משפטים ישרים ותורות אמת, און אלעס איז אויסגערעכנט, איך קען נישט אריינגיין יעצט אין אלע פרטים ווייל אז כ'וועל אריינגיין וועט עס ווערן א צו א ברייטע אפענע שמועס וואס איך וויל נישט, נאר דער אייבערשטער האט יעדע זאך אויסגערעכנט פונקטליך, ער האט אויסגערעכנט אז א פרוי זאל זיך צושפרייטן די פיס, זי זאל ליגן אונטן, ווייל ווען נישט. ווען א זכר איז לענגער ווי די נקבה וואלט ער נישט געטראפן דעם לאך, ס'איז אלעס אזוי געמאסטן און געוואויגן, מ'קען נישט אפילו משיג זיין די טיפקייט פונעם הייליגן באשעפער. עניוועי, א פרוי וויל אז מ'זאל אין איר אריין שטופן, ס'ווערט איר ברייט די וועדזשיינע און דאס איז איר גוד פילינג, דעמאלטס ווערט זי עראוזד. א זכר האט ליב צו שטופן, זיין פיפיק מוז אריינגיין אין א לאך פון א מיידל. און טאמער נישט ווערט ער נישט עראוזד אז זי לעקט אים אויס מיטן פיסק, דער'ס נאו עראוזמענט, ס'ווערט עראוזד, ס'קומט ארויס זרע, אבער ס'איז נישט די אמת'ע ליבשאפט וואס דער אייבערשטער האט אריינגעפלענט אין א מענטש ער זאל באקומען פון דעם וואס מען טוט. סעקס איז אנאדער וועי אוו דואינג איט, אז דו רייבסט דיך אויס ווערסטו נישט דיין פרענד ווייל דו האסט דיך אויסגעריבן, יו העוו טו דא איט מיט א פארטנער און שוין. יעצט פארוואס בין איך אין דעם מאריך, איך ליין אין הונדערטער ביכער, ריפארטס מיט אלעם, דו האסט גענומען א יונגעל און דו האסט אים גערעיפט אין די מחילה, ווערט ער אזוי סקרוד אפ אז ער וויל ווערן א מיידל, הי פילס דעט הי דיד דע פאנקשען אוו א פימעיל, און נאכדעם הייבט ער אן צו טראכטן ער וויל ווערן א פימעיל און ער איז א פימעיל, און אזוי ווייטער. און וועגן דעם האט די תורה אזוי גע'אסר'ט סעקס מיט די אלע זאכן, ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט אזוי, איטס א ווערי פאוערפול מאשין גאן, באט איט העז טו בי יוזד דע רייט וועי, ווייל טאמער נישט, ברענגט עס נישט אהבה ואחווה ושלום ורעות, עס ברענגט נאר אלע מיני צרות אויף די וועלט. ממזרים מיט אנדערע זאכן, סאו ער איז אינגאנצן צומישט, איז וועגן דעם האב איך דעמאלטס געזאגט, דאס וואס ער וויל ווערן א מיידל האט גארנישט צו טוהן, ער זאגט יצחק אבינו איז געווען בבחינת נוק וואס האט צו טוהן איינער האט אים געשטופט אין די מחילה ענד הי וואז דואינג די פארט דעט א וואמען איז דואינג איז אים איינגעגאנגען אז ער גייט ווערן א וואמען קאוז הי פילס ווערי בעד פארוואס מען האט עס אים געטוהן און איך ליין וועגן דעם טאג און נאכט איך מיין איך הער אויס מענטשן אינטערוויוס אויף וואטסעפס דעטס וואט העפענד טו דעם יעצט די זעלבע זאך. אז דו שטופסט א מיידל אין די מחילה, שי פילס דעט שי דיד די פאנקשען אוו א מעיל, ווייל איר אריינצוגיין איז דא א ספעשל לאך, דאס איז די וועדזשיינע און נישט אין די עס, און איינמאל אז האסט איר עס געטון אין די מחילה, שי פילס הערט ענד שי וואנטס טו ביקאם א בוי, ביקאוז זי פילט אז מען האט איר געטון אזוי ווי מען טוט מיט א בוי און נישט מיט א גירל, עס איז א זייער א טיפע סייקאלאדזשיקעל סאבדזשעקט. עטס קענטס נאכקוקן אויף די טמא'נע קהלה, וואס איך זאג ענק איז אמת, ס'איז אויסגעהאלטן, און אזוי ווייטער. יעצט, איך וויל ענק זאגן, ווען ער האט געוואלט ווערן א מיידל, דער פאלטיטשאנער, האב איך געטענה'ט מען האט עהם מסתם גערעיפט, ווייל ער קומט פון וויזשניץ, פון גיבערס, ס'איז א וואלד דארטן, ס'איז געווען א מחיה, עטס ווייסטס אז דעם רעבינ'ס אן אייניקל, דעם וואס מען האט אפגע'גט, ער האט דאך מטמא געווען האלב גיבערס. איך בין דאך ארויס קעגן אים. און נאכדעם האט אים דער רבי אריינגערופן און אים געגעבן נאך א טשענס אז ער זאל זיך פארבעסערן ווען נישט וועט מען זיך מוזן גט'ן, מען האט אים אפגע'גט. ער פלעגט באקומען גרויס געלט. פנחס ניימאן האט אן אייניקל וואס האט מיר געזאגט ער איז אויך א וויקטים פון אים. איך זאג עס וועגן דעם ווייל פנחס לייגט זיך דאך נאך צו וויזשניץ, דאס איז דאך נאך זיין בלוט. האט אן אייניקל וואס ער סאפערט און וועט סאפערן א גאנץ לעבן, ווייל דער טווערסקי, דעם רבינ'ס אייניקל, האט אים מסדר געווען. איז וויל איך ענק זאגן יעצט עטס זאלטס פארשטיין. איך האב אלץ געהאלטן אז מען האט אים גערעיפט. אין גיבערס, און ער האלט עס נישט אויס, און איך פארשטיי זיין פעין, און עווריבאדי אנדערסטענדס די פעין, ווייל איך הער אויס הונדערטער וויקטימס, און איי סי וועיר דעיר קאמינג פראם, און דעי וואנטעד טו העוו א נארמאל לייף לייק עווריבאדי עלס, ענד דעיר סעקס דיזייער דעי וואנטעד טו יוז, אזוי ווי דער אייבערשטער האט עס באשאפן, מיט א פימעיל. ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם די זאך, נישט אומזינסט האט עס דער אייבישטער אזוי שטארק פיינט. יעצט וויל איך ענק דערציילן א מעשה, יעצט האט ער ארויסגעגעבן א בריוו אז ער איז צוריק געגאנגען וויזיטן גיבערס און ער האט דארט געלערנט אנדערטהאלבן יאר, און מ'האט דארטן געסקרוט מיט אים וויפיל מ'האט געקענט. זאגט ער האט זיך דערמאנט זיין סעקס לייף, זיין לאוו לייף, ער האט זיך געקושט מיט איינעם דארט מיט א בחור איך ווייס נאר נישט וועם. ס'איז אן אנבעליוועבל ארטיקל וואס ער האט יעצט ארויסגעגעבן. און דאס איז די ארטיקל ווי ווער וועיטינג פאר, ביקאוז איך טענה די גאנצע צייט קיינער וועקט זיך נישט אויף ער וויל ווערן א מיידל און קיינער וועקט זיך נישט אויף ער וויל ווערן א יונגל, הי מאסט האב בין אביוזד סעקשועלי טו די פוינט ווער דעי אביוזד הים אזוי ווי מען אביוזט א מיידל מען האט אין אים אריין געשטופט אין די מחילה א מיידל שטופט מען אין די וועדזשיינע ער האט נישט געהאט א וועדזשיינע ווייל ער איז א זכר סאו הי פילס ווערי הערט. בין איך געגאנגען איך האב ארויף געשטעלט ווען ער האט עס ארויס געגעבן פרעג איך אים איך וואונדער מיך ווער ס'האט מיט דיר געמאכט סעקס ווער איז געווען דיין פירסט לאוו איז געווען דער רבי רבי מאטעלע אדער ס'איז געווען סרול? כ'האלט מיך אויף וויזשניץ ביסט משוגע אזוי רעדט מען אויפן רעבן? זאג איך לאמיך דיר זאגן דער איד האט מיך אנגעכאפט ביי ביידע הענט מיך ארויס געשטופט פון זיין הויז און כ'האב אים געזאגט זיין מקווה איז פסול און כ'האב אים געזאגט אלע דיינים ווייסן און דער משה ניישלאס האט צוגעזאגט ער בויעט א נייע סאו וואס א חילוק כריתות אז מען געט פאר פרויען א פסולע מקווה צו וואס א חילוק כריתות אריינשטופן אין די מחילה איך טראסט שוין היינט קיינעם נישט ווען איינער זאל מיר זאגן רבי מאטעלע האט אים געשטופט אין די מחילה וואלט איך אים געגלייבט. איך קען גארנישט טון עניוועי, אבער איך וואלט אים געגלייבט. איך וויל דיך פרעגן א זאך, צוואנציג יאר ארום, אויב סרול האגער וועט לעבן, איך האף ער וועט פגר'ן פארדעם, ווייל איך האב אים געגעבן א קללה ער זאל נאך פגר'ן אין זיין טאטענס לעבן, ער מיט פנחס שלום, ווייל מיינע זיידעס האבן אויפגעבויט רב סרול שוין ווען ער איז געווען א דאג ארומגעלאפן ער האט נישט געוויסט ווי זיך צו צוטרעפן די פלאץ, איז געקומען רבי לעיבערט אים געגעבן געלט מיט אלעם, נאכדעם קומען די חזירים און ווארפן מיך ארויס, עניוועי, אבער לאמיר זאגן אז ער וועט לעבן צוואנציג יאר, איט דאזענט לוק לייק היז נאט גאנא מעיק איט. באט לאמיר זאגן אז יא, ווען איינער וועט זאגן צוואַנציק יאר ארום אויף אים אז ער האט געטאטשט א קינד, ווייסט מען דארף דיך אויסהאקן די ציין, מען דארף זאגן רעדסט דאך אויף קודשא בריך הוא ושכינתיה אליין, אבער אונז ווייסט מיר אז ער האט אפגעהארגעט וויזשניץ. איז וויל איך דיר עפעס זאגן, ר' מאטעלע נאר מיר האבן אונז נישט געקענט, איך גיי נישט אויף אים אריינלייגן א דופי אז עס האט עפעס נישט געטויגט, באט איך ווייס ער איז געווען אין פאפא און ער איז געווען דארט צוויי וואכן איז אנטלאפן ער איז געווען אין סאקמער, ער האט זיך מיר געדרייט צופיל, דאונט לייק דיס האול גארבידזש. איז למעשה איך האב א רעכט צו זאגן וואס איך וויל? איך האב א רעכט, איך קען זאגן, איך מוז עס נאר זאגן בדרך אפשר ווייל איך קען נישט זאגן זיכער אז ס'איז געשען. אבער איטס א פיס אוו נאטינג די גאנצע וויזשניץ, און איך שטעל מיר פאר יעצט נאך א זאך, ס'גייט ער ווערט וויזשניצער רעבנס אן איינדעם, איידעם צו אן אייניקל, קען זיין מ'איז אים געקומען זאגן אז ער פעצלט ארום, אבער ער האט געפעצלט ווייל מ'האט מיט אים געפעצלט. און דאס וויל איך ענק זאגן, אויסער דעם וואס ס'איז דא אזא געוואלדיגע איסור פון די תורה מ'זאל נישט פעצלען און מ'זאל נישט מאכן משכב זכר, ס'ברענט אויס דעם קאפ, דו קענסט נישט מער טראכטן גראד.

דאס איז געווען זייער גרויס די ערשטע פאר חדשים, נאכדעם איז עס נארמאל און סאמע שוין אין ארץ ישראל האבן מיר פערציג אזאלעכע קעיסעס יונגלעך מיידלעך מיידלעך יונגלעך זענען שוין אלע גוט משוגע, כ'בעט דיך א טובה חזור בך דריי דיך אויס הער אויף צו נעמען די הארמאן פילן נעם ענטי הארמאן פילן וועסט צוריק וואקסן א בארד, דארפסט נישט קיין בארד ס'קען זיין א געשעיווטע בענטש אויך. זאל באזעצן א קליין שטעטל ערגעץ אין די סטעיטס און וועסט עפענען א שטיקל רעבעריי, דו ביסט א געלונגענער מענטש. ער זאגט ווען ער האט געלערנט די הוראה אין גיבערס האט מען מיט עם געטרענט און געפעצלט. פארשטייסט? ר' מאטעלע פרעגט אויף חיים אויף נחום קליין. ווער האט עהם געזאגט ער קען פירן א מיידל סקול? ר' מאטעלע ווער האט דיר געזאגט אז דו קענסט פירן? פרעג מאשקעוויטש דיין טאכטער צו זי קען פירן. ס'וועט קומען א צייט ווען מ'וועט זאגן שרול האגער א צדיק הדור. אויף מענדעלע ראבער וועט מען אויך אמאל אזוי זאגן. מענדעלע גייט נישט בלייבן א דרערדליגער, ער גייט אונטערשרייבן אויף נחום ראזענבערג ווייל ער האט זיך געוואלט וואשן זיין נאמען. מענדעלע ווען דו ווערסט רעבע גייסטו זיין אויף מיין האטליין יעדע וואך בלי נדר. דער נואף איז געווארן א רעבע. נאר גארנישט, דיין טאטע איז נישט געווען בעסער. אין סיגעטער מקווה האט מען געוואוסט מען טאר נישט גיין, כ'קען דיר נאך היינט ברענגען מענטשן וואס געדענקען עס נאך, מען האט געזאגט מען טאר נישט גיין ווייל דיין טאטע שווימט ארום און כאפט דארטן פיש. פארשטייסט? דו וועסט נאך אויך אמאל זיין דער רבי שליט"א מרן הגאון הקדוש וועט מען אויף דיר שרייבן זיך געזוכט צרות ער גייט אונטערשרייבן אויף נחום ראזנבערג איך קען דיך נישט בכלל איך בין דיך נישט גורס איך קען דיך נישט איך וויל דיר זאגן נאך אמאל איך בין נישט גורס נישט דעם גאנצן סיגעטער מאוומענט און איך בין נישט גורס דעם סאקמער מאוומענט איך בין עס נישט גורס איך קען עס נישט איך וויל עס נישט קענען ענד דעטס איט. סאו דעיס איז ממש ברעיקינג נוז, ס'האט ממש געשאקלט מיט יעדן, כ'מיין די וואס זיי טוען אין דעם, די וואס זיי טוען נישט די שאקלט נישט גארנישט, ס'איז ממש ברעיקינג נוז, אויף די פרעס האט ארויסגעגעבן א מורא'דיגן בריוו אז ער איז צוריקגעגאנגען אויף גיבערס קוקן דארטן ווי ער האט געהאט זיין סעקס זיין סעקס גן עדן, און ער האט זיך דערמאנט ווי ער האט זיך געקושט מיט די בחור מיט דעם און מיט יענעם, ער דערציילט אלעס, איטס אופען, רבותי, דער אייבערשטער וועט אים אפילו נישט שטראפן פאר דעם אלעם. וויאזוי מ'עט שטראפן די רבנים מיט די ראש ישיבות מיט מאטעלען, זאגט מיר ענדערש משוגע זאגן אויפן רעבן אז אפשר האט אים די רבי געפעצלט מיטן העי, דאונט געט עקסייטעד, אונז האמיר גרעסערע ערליכע אידן און גרעסערע עובדי השם, און אונז האמיר דא אין ארץ ישראל בעל מקובלים אויך, ס'איז געווען א איד וואס דו ביסט אריינגעקומען צו אים האט ער דיר געזאגט אלע דיינע מידות טובות און מידות רעות מיט דיינע עבירות מיט אלעם, און ער האט געהאט צוויי הונדערט בחורים אין די ישיבה אין צפת, און ער האט געזינדיגט מיט אשת איש יעדן טאג. ס'דא איינער וואס ער האט געהייסן אן אייניקל איך ווייס נישט פון וועלכן בעל מקובל ער איז געווען א חלבן אין תל אביב ס'איז דא א טעיפ וואס כ'האב ארויף געלייגט ווי ער זאגט פאר א פרוי איך וויל מיט דיר וואוינען זאגט זי רבי מ'טאר נישט זאגט ער איך מעג איך בין א צדיק און נאכדעם פרעגט זי אים נאכאמאל ביסטו זיכער אז דו מעגסט זאגט ער הונדערט פראצענט און זיי האבן געהאט אן אפעיר און נאכדעם איז זי געווארן אזוי ווי יעדע פרוי שי געטס קרעיזי עפטער שי דאז איט און ווען זי איז געווארן קרעיזי פרעגט זי ביסטו אבער זיכער זאגט ער כ'האב דיר שוין געזאגט איך בין זיכער. נאכדעם איז זי געלאפן צו די רבנים האבן זיי געזאגט זי איז נאסר על בעלה, פארשטייסט וואס דא טוט זיך, אונז האבן מיר געהאט גרעסערע צדיקים ווי ר' מאטל, ר' מאטל איז נישט געווען קיין צדיק, ר' מאטל איז געווען א ריזיגער ביזנעסמאן, ער האט געוויסט וויאזוי צוריק צו שטעלן וויזשניץ, ער האט געהאט א גוטן נאמען א גוטן פירמע, און ער האט געוויסט וויאזוי ארום צו גיין אלע זיינע שונאים און אפילו זיין טאטן, און ער האט זיך אויפגעבויעט פאר יעדן קינד פאלאצן מיט מיליאנען, איטס נאטינג ראנג, איך געב אים קרעדיט. און זיי האבן געהאנדלט מיט פאלשע לייף אינשורענסעס, די גאנצע האגער פעמילי, ס'איז גוט, זיי האבן זיך גוט צוגעשטעלט, יעצט האט מען געברויכט האבן פאר א נייעם רעבן דארטן אין ארץ ישראל, וואס ער האט נאך נישט קיין שול, זיי האבן צוזאמגעשטעלט יעצט צוויי מיליאן דאלער, ישראל האגער דער גרויסער משוגענער אין ארץ ישראל, צעווארפן א שול, יעצט דארף ער האבן פערציג פופציג מיליאן דאלער, וואס פעלט דיר דאס אויס? דאס איז וויזשניץ, איך פארקויף גארנישט, גרויסע שילן, ס'איז דא א גרויסע שיל אין וויזשניץ, אין דער היים איז נאך געבליבן, צמח איז געווען אן איידעם ביים הייליגן ריזשענער, די ריזשענער קינדער זענען געווען ריזשענער קינדער, דאס הייליגע מיט שמעליגע, און ער, דער ריזשענער, האט געזאגט ער זאל נישט גיין מיט א הויכן הוט אויפן שטריימל, ס'האט זיך געפילט אן אוטקעסט, האט מען אים געבויעט שיינע גרויסע פאלאצן, א שיל מיט א הויף מיט אלעם, דאס איז אלעס וואס דאס איז געווען, ס'איז געווען גארנישט מיט נישט, איך זאג נישט אז ער איז נישט געווען ערליך. צמח געווען א גרויסער צדיק, זייער א וואוילער מענטש געווען, אלעס, אבער דאס חסידות איז געווען איין שטיק בלאף אראונד ענד אראונד ענד אראונד ענד אראונד, און ר' מאטל האט עס גוט יוטעלייזד, ער קען נישט שטארבן ווי א בהמה ווי ר' מוישעלע, אז אלע קינדער זאלן זוכן פרנסה, און ישראל און מענדל זאלן זיך שלאגן, און מענדל האט געכאפט א נערוון בראך און שוין, און דאס איז עס. יעצט מאכט ער פרייוועט שבתים, ער וואוינט מיט די פרויען, א פרוי האט מיר געזאגט אז מען טאטשט דארט, דא אין ארץ ישראל האט זי עס מיר געזאגט, יעצט לאמיר גיין ווייטער. וואס אונז דארף מיר פארשטיין איז, ווען א קינד ווערט פארלוירן, א קינד מיין איך אפילו ביי די צוואנציג און ביי די דרייסיג, און ער ווייסט נישט וואו צו גיין, דאס איז די גרעסטער חרבן פאר אים. ביי אונז האט מען נישט אויסגעלערנט סייקייעטרי, סייקאלעדזשי, ס'זאל זיין צו וועם צו רעדן, און דאס מאכט זייער א שלעכטע סטענד פאר אונזער גאנצע קאמיוניטי. יעצט כ'וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, איינער האט ארויפגעלייגט א פיקטשער פון די טרי סטודזשעס, דארט איז דא די. דער חברה מאן פון גיבערס, און ס'איז דארטן דא. דער וואס וויל ווערן א נקבה, פלוטשעניק'ס זון, נאכדעם איז דא די אנדערע מיידל וואס זי הייסט. ס'איז דא עבי בעיבי שטיין איז דארטן דא, און נאכדעם איז דא די אנדערע מיידל וואס יענע מיידל איז זיך געגאנגען שמד'ן אין פאבליק, און ס'איז אויך דארט דא די בילד פון שעווי פאנעט וואס האט זיך אין פאבליק נישט לאנג צוריק אוועקגעריסן פון אידישקייט, און נאכדעם איז דא אן אנדערע וואס איר טאטע איז ערגעץ אין מאנסי איז ער עפעס א מנהל, א פרינציפעל פון א סקול, און זי האט זיך א לאנגע צייט צוריק שוין אוועקגעריסן א האלב יאר צוריק אוועקגעריסן פון אידישקייט, זיי האבן זיך געשמדט נעבעך, בין איך געגאנגען און כ'האב ארויפגעלייגט א דריי מינוט'דיגע קליפ, כ'וויל עטס זאלטס עס אויסהערן, און נאכדעם וועל איך ענק פארציילן וואס דא איז געשען. שעווי פאנעט און די אנדערע מיידל, כ'געדענק נישט ווי די הייסט, איך מיין די ביסט פון מאנסי, איך וויל דיר עפעס זאגן, ס'געווען א מעשה ווען די רוימער האבן געהייסן א איד זאל אריינגיין אין קדשי קדשים מ'זאל ארויסברענגען וואס ער ברענגט ארויס און ס'ברענגט זיין זיין, האט ער ארויסגעברענגט די מנורה, אזוי ברענגט דער מדרש. נאכדעם האט אים יענער געהייסן גיין נאכאמאל אריין, האט ער געזאגט איך גיי נישט, האט ער געזאגט כ'וועל דיך הרג'ענען, איז געגאנגען דער מענטש האט זיך אליינס גענומען אויף זיך ד' מיתות בית דין, ער האט זיך גענומען מיט א שווערד איז ארויפגעפאלן דערויף, זיך געמאכט אלע ד' מיתות בית דין, יעצט פרעגט מען א קשיא. א מינוט צוריק איז ער געווען איגער אריינצוגיין אויף דעם צוגעזאגט וואס ער עט טרעפן עט זיין העלפט און העלפט, און יעצט וויל ער נישט מער. איז די בעלי מוסר זאגן אז מ'גייט איינמאל אריין אין קדשי קדשים וואסער אן עפעקט און וואס א רושם דאס מאכט איז למעשה, איך וויל דיר זאגן עפעס שעווי מיט די אנדערע, קודם וויל איך דיר זאגן אז עטס טארטס זיך נישט דרייען מיט דעם זכר ווייל ער איז א מעיל וועדער הי וואנטס איט אר נאט, און עטס זענטס פימעילס און ער קען ענק רעיפן אויך, אדער הי קען טאלק יו אינטו איט, איי העוו אן מיי האטליין טאדעי דעי פוטינג א סערטען דראג אינטו די קאוק אר וואטעווער איט איז, סאו עטס טארטס זיך נישט דרייען מיט אים, דאס איז נישט קיין חילוק צו דו ביסט דזשיזעס איז דיין סעיוויער צו נישט, ביקאוז איווען ווען דו ביסט א גוי היינט איז עט די ענד אוו די דעי היז גאנע רעיפ יו, יו וויל קאם האום פרעגנענט פראם הים, עניוועי. נאך א זאך וויל איך דיר זאגן אז דו זאלסט וויסן, ס'איז געווען א פרוי דא האט זיך גע'שמד'ט אויכעט אויפן הר הבית, זי האט חתונה געהאט מיט אן אראבער, צוויי טעג שפעטער איז זי געקומען צו לויפן אז ער איז א ליגנער, ער איז א פאפער, ער גערעדט גרויס, נאך די חתונה שלאגט ער, ער איז אן אראבער. בקיצור זי איז צוריק געגאנגען אין א שול און זי האט געזאגט פארן אייבערשטן איך בעט דיך איבער און זי איז צוריק געווארן א אידישע טאכטער. איך וויל דיך בעטן, איך שטעל מיר פאר יו העד א ווערי ווערי הארד אפברינגינג, יו דידנט דו איט אוט אוו פלעזשער און אוט אוו לאוו, קען זיין ביסט ברוגז אויף דיין טאטן, קען זיין א ברודער, קען זיין איינער האט אים גערעיפט, הו נאוס וואט ריעלי ווענט אן, איך טראסט נישט ארויף גארנישט, זיי זענען די גרעסטע רעיפיסט. וויל איך דיר זאגן, דאונט לעט דיס אינצידענט האונט יו פאר די רעסט אוו יור לייף, יו שוד מעס אפ יור יאנג יערס אין א טיים ווען יו קען ברינג ביוטיפול טשילדרען טו די ווארלד און זיין א פיינע ערליכע אידישע מאמע, סאו איי וואד לייק טו טאלק טו יו היער, איי דאונט טאלק פערסענעל טו עניבאדי, פליז טורן אראונד, וועסט אריינגיין איינמאל אין קדשי קדשים וועסט דיך לאזן הרג'נען פאר אידישקייט, ענד זיי נישט קיין בטלן, איטס נאט יור פאלט, ווי נאו איט, ווי פארגיוו יו פאר איט און השם וויל אלסא פארגיוו יו, באט ריפענט ענד טורן אראונד, מעיק א יו טורן. אבער איך וויל דיר נאכאמאל זאגן, מיט דעם זכר טארסטו דיך נישט דרייען ביקאוז איף היל רעיפ יו דעטל בי יורס. דעיס איז די קורצע מעסעדזש וואס איך האב ארויפגעלייגט, ס'דויערט נישט קיין דרײַ מינוט. דריי שעה שפעטער, איך האב, איך בין אויף א טיים דיפרענס פון אמעריקע, דריי שעה שפעטער קאלט אריין א פרוי און זי וויינט ביטערליך, זי זאגט איך בין איינע פון די פרענדס פון שעווי, שעווי העד א ווערי הארד לייף, זי האט מיר געזאגט מיט וועם אויכעט באט איים נאט ווילינג טו גאו אינטו איט נאו, און זי זאגט יו דאונט נאו דעט דיס טרי מינוטס האו איט טאטשד האר נשמה, סאו יו דאונט נאו, סאו טו סעי איט אגעין נאכאמאל איז עס א דזשאוק. באט איט ריעלי טאטשט האר נשמה ענד איי וואנט יו טו נאו יו אר האר סעיווער איט קוד בי שיל מעיק איט בעק ס'איז אנבעליוועבל. די זעלבע נעבעך האט אויסגעפעלט פאר דעם פאלטיטשענער, נעבעך האט אים אויסגעפעלט מען זאל אים מעסן אפ און קיינער זאל אים נישט זאגן העלאו, און נאו לוק לוק ווער היז אינטו, רבותי ווי העוו סאטש א סקרוד אפ קאמיוניטי אז מיט א סקרו דרייווער קען מען עס נישט אויפדרייען, אזוי סקרוד אפ זעמער אונז נעבעך. גיבערס איז געווען סופאוזינגלי א חסידיש פלאץ, ר' מאטעלע האט געהאט דארטן א טווערסקי אן אייניקל, הי רעיפד עווערי בוי אין דעם וואלד, און מ'האט אים באצאלט זיבעציג אכציג דאללער א שעה צו לערנען, סאו אבוויעסלי האט ער געלערנט וואס דאס הייסט משכב זכר, איז אנבעליוועבל, און איך בין ארויס דעמאלטס אין א מלחמה קעגן אים, האט מען עס געוואלט פארשווייגן, געגאנגען דער מאטעלע ידוע דער צדיק הדור, דער צדיק גאט אליינס חס ושלום. ער איז געגאנגען ער האט אים געלאזט רופן ער האט אים געזאגט אז דו וועסט זיך נישט בעהעיוון וועט מען דיך מוזן אפגעטן און מען האט אים געגעבן א טשענס און ער האט ווייטער געלערנט מיט בחורים יו נאו וואט א סקרוד אפ מען די מען וואז? אז דו ווילסט וויסן האו סקרוד אפ הי וואז ער האט געשטעלט דעם גרעסטן נואף פון שטאט שרול האגער המצרי ער זאל איבערנעמען זיין פלאץ. סאו זאגט איינער וואס הייסט דו זאגסט דער רבי האט דיך גערעיפט דער רבי ווי רעדסטו אזוי פון רבי'ן זאג איך היינט בין איך שוין נישט זיכער מיט גארנישט איך זאג נישט ער האט עס געטון באט איים נאט שור אבאוט עניטינג. יעצט לאמיר גיין ווייטער. די וואך איז דא מוראדיג אסאך צו רעדן, קודם ס'האט אפגעפייגערט א איד, קאשוי רב'ס א זון, אויף דער עלטער האט מען אים אויך גערופן קאטשקעווער רב, און מען דארף וויסן, איך זאג נאכאמאל, די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר האבן מיך פוגע געווען, מיין משפחה, און אויך יעדעס קינד וואס ס'גייט אין די גאס, ווייל אונז זעמיר געפארן זייער זייער שנעל, און ס'איז זיי געקומען, זיי האבן קודם כל ארויסגעגעבן בריוון מיט לעגיאנען, און יעדע וואך און אינעם צייטונג, מען טאר פון מיר נישט הערן. און נאכדעם זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געבעקט יעדן חזיר, מ'האט פאר ברוך מרדכי'ן צוגעשטעלט געלט, מ'האט צוגעשטעלט געלט פאר וועבערמאן, מ'האט צוגעשטעלט פאר יעדן נואף האט מען צוגעשטעלט דא וויפיל געלט מ'האט געברויכט. יעצט אזוי ווי זיי זענען געגאנגען און געבראכן, איצעלע פימפ האט מיר געזאגט, נחום נאך דיין בריוו האבן מיר קיינמאל מער נישט ארויסגעגעבן א בריוו אויף א יחיד, פארוואס? אונז האבן מיר נישט געוואוסט מען קען אונז געבן אזאלכע מכות, מכות האב איך זיי געגעבן. רשעים וואס זיי זענען. עניוועי, מ'האט דאס געדארפט ווען טון ביי די אלע זייערע פסל'ע דין תורה'ס אויכעט. באט, הער אויס, מ'קען דאך נישט ראנען אלעס. כ'בין צופרידן מיט וואס כ'האב עקאמפלישט ברוך השם. עניוועי, האב איך זיי גע'טענה'ט די גאנצע צייט, איך האב דאך טענות, פארוואס זעצט מען זיך נישט אראפ מיט מיר? איז יעדער משוגענער רב האט געהאט אן אנדערע מעשה פארוואס מ'דארף זיך נישט מיט מיר אראפזעצן. כ'ווייס נאך היינט נישט פארוואס איז דער קאטשקעווער רב מיך אזא אויסגעריסענער הונט געווען. קודם וויל איך ענק זאגן, זיין היסטערי איז געווען אז ווען ער איז געווען א יונגער בחור איז ער געווען אין א משוגעים הויז. אזוי ווייס איך פון די נאנטע. כ'נעם נישט הונדערט פראצענט אחריות אבער ס'איז גוט. נאכדעם האט מיר איינער געזאגט ער איז געגאנגען לערנען אויף קאשוי. אין די גליונות פון זיין גמרא איז געווען אריינגעשריבן אלע סקאורס פון די יענקיס. ער איז אזוי געווען אינוואלווד אין בעיסבאל אזוי ווי ער וואלט געדארפט זיין אינוואלווד אין די גמרא. קאשוי רב האט געהאט זייער אסאך קינדערליך כנהורא, גרויסע דזשיניוסעס, אבער אלע האט געפעלט א שרויף, זיי האבן זיך אלע פארפאטשקעט, דער האט אפגעגנב'ט אויפן טאטנס נאמען ריעל עסטעיט, און דער אהער און יענער אהין, זיי האבן געמאכט א ועד הכשרות, זיי האבן באגראבן מענטשן פאר גארנישט, באט דעטס נאט מיי ביזנעס, מיי ביזנעס איז וואס האט מיר וויי געטון און פאר דעם מישן וואס איך טו. יעצט, די משפחה האט געוואוסט אז איך גיי אים אזוי באזינגען אזוי ווי איך באזינג אלע לך לך רבנים, האבן זיך געבעטן און זיי האבן געזאגט זאלסט וויסן ער איז געווען צען יאר שוין קראנק און ער האט זיכער נישט אונטערגעשריבן און ער האט זיכער נישט און ער האט זיכער נישט. סאו, לאמיך דיר עפעס זאגן. איך וויל מסביר זיין א נקודה פארן ציבור. לאמיר זאגן ס'איז געווען א רב וואס האט נישט אונטערגעשריבן און מ'האט גענוצט זיין חתימה פאלשערהייט. וואלט דער רב דאס צוגעלאזט ווען מען שרייבט אונטער אויף זיינס א טשעק אין די באנק פאלשערהייט? ער וואלט עס נישט צוגעלאזט. ס'איז מיין טשעק, ווי קומסטו אונטער צו שרייבן מיין נאמען? פארוואס דא איז אים געווען לייכטער עס אראפצושלינגען, און ווען ס'איז זיינע אייגענע זאכן קען ער עס ווען נישט אראפשלינגען? דער תירוץ איז זייער פשוט, ווייל דא איז געווען אינוואלווד נחום ראזענבערג, און פאר נחום ראזענבערג האט ער נישט געהאלטן אז ס'וועט אמאל קומען צו א מצב וואס ער וועט זיצן אונטערן טיש און נחום ראזענבערג וועט ברוך השם זיצן אויפן טיש. מען קלערט פאר נחום ראזענבערג, וואס דארף איך מיך אננעמען? אין פסוק שטייט צדק צדק תרדוף כקטן כגדול תשמעון, וואס איז מיט די גאנצע תורה דארטן? אה דאס ליינט מען אין די קאנטרי, דעמאלטס איז דער רב ביזי זיך, איך ווייס וואס ער איז ביזי זומער, עניוועי דאס איז וואס דא גייט פאר, איז דער קאטשקעווער רב האט געוויסט אז ער איז אויף די חסימה, ווייל איך האב אים אפגעקאלט, וועלכע רבנים כ'האב געקענט קאלן האב איך אפגעקאלט. און ער האט אויפגעהאנגען דעם טעלעפאן, ער האט געוויסט ער איז אויף די חסימה, און נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך, אין איד און אינעם בלאט איז עס געשטאנען, אינעם צייטונג איז עס געשטאנען, ס'איז געשטאנען מיין נאמען די גאנצע צייט, האסט אלעס געזעהן נאר פונקט דאס האסטו נישט געזעהן? האסטו דאך עס געזעהן, האסט געדארפט ארויסשטעלן וועיט ע מינוט, פארוואס זאל מען יעצט פארגיסן א מענטש'ס בלוט אומזינסט? וויי? ווייל עטס האטס געהאלטן עטס זענטס שטערקער פון מיר? יו שוד נעווער טראסט עניבאדי ביקאוז יו דאונט קנאו די פאוערס אוו פיפעל, ס'איז נישט מיינע פערזענליכע פאוערס, איך האב דאך מיך געשלאגן פארן אמת אז מ'זאל נישט טאטשן קינדער, איך האב שוין נישט געהאט קיין קינדער דעמאלטס אין תלמוד תורה'ס און אין מיידל סקולס, איך האב אבער געהאלטן אז ס'איז געווען געגאנגען צו ווייט און מ'מוז מאכן א סטאפ צו דעם, סאו עטס האטס נישט געוואלט, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, עטס זענטס נישט באלעבאס אויף כלל ישראל, איז במילא האב איך מיך אויסגעלאכט פון ענק. עס קאלן זיי יעצט אן איך זאל נישט, ער איז געווען קראנק צען יאר און און און ער האט נישט געוויסט און עס איז זיכער אז ער האט נישט געוויסט, ס'איז זיכער, ס'איז גארנישט אזוי זיכער, ער איז געווען א פארביסענער הונט א רשע, איך האב געהאט אמאל צוטוהן מיט אים, איז געווען עפעס אמאל א מעשה, איינער האט זיך נעבעך געגעט, איז געגאנגען קאטשקעווער רב'ס זון און ער האט ארויסגעגנבעט א מיידל פון די סקול, דער שייגעץ, און איך בין געוואויר געווארן וואו דאס קינד איז, און עס איז געלעגן ביי זיינס א. טאכטער צו א שניר, איך געדענק אפילו נישט, ניין איך מיין ס'איז געווען זיינס א טאכטער, קיצור איך בין געגאנגען אין מאנסי אין דארטן וואו זי האט געוואוינט און איך בין געגאנגען אין איר יארד אין די פראנט און כ'האב אנגעכאפט איר קינד, איך האב געזאגט דו זעסט דיין קינד? דאס קינד גייסטו קיינמאל מער נישט זעהן ווען דו זאגסט מיר נישט יעצט וואו די יענץ און יענץ קינד איז, ווייל יענץ איז געווען מיינס א משפחה, כ'האב עס געטרייט צו ראטעווען. קיצור שי בראוק דאון שי סעיז לייג אראפ דאס קינד כ'וועל דיר זאגן וואו ס'איז ס'ליגט ביי מיין טאטן אין שטוב א דרעק א משוגענער ווי קומט ער זיך צו מישן איך האב א חבר ער הייסט טעלער ער האט חתונה געהאט מיט עפעס א ספרדישע פרענקינע העלבראנד'ס טאכטער פרעג איך ביסט משוגע האסט איבערגעלאזט פיר פינף צו זעקס קינדער פאר א ספרדישע פרענקינע זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת כ'האב שוין די לעצטע צען יאר האב איך שוין נישט געהאט קיין ווייב דו אויך נישט ווייל דער משוגענער לעזער חיים האט זיך אריין געמישט און ער האט מיך נישט געלאזט וואוינען מיט איר דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען די גאנצע צייט דא איז פארגעגאנגען. אז יעדער רב האט געטון וואס ער האט געוואלט, און ביז איין טאג האט מען זיי באשטראפט. יעצט איך האב זיי געקענט סוען אויכעט, איך האב געקענט סוען א מולטי מיליאן דאלער לאוסוט, באט דאס איז נישט געווען מיין פראבלעם, ווייל מיין פראבלעם איז געווען נאר וואלטן זיי געזאגט נע, געוואלט ארויסציען געלט, ע ע שולדזאן, ער האט א האטליין נאכדעם באשמוצט ער מענטש, ער בעט צען טויזענט דאלער, איז במילא. אבער איך דאס נישט, איך בין נישט געגאנגען אין דעם מהלך, איך בין געגאנגען אין מהלך איך האב א מישן איך מוז עס דורכפירן, און איך האב עס ברוך השם דורכגעפירט. עניוועי, איז צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, איז אזא איד האט אפגעפייגערט און ער האט געוויסט ער האט וויי געטון פאר א מענטש, זיין שוואגער ר' אברהם גראהמאן האט אים אפגעקאלט, איך בין געווען ביי אים אין שטוב און ער האט מיט אים גערעדט, האט אים געזאגט ס'הייסט האסט אונטערגעשריבן אויף א מענטש? דעמאלטס האט ער זיך עפעס נישט גוט געפילט, מ'האט געדארפט האבן דריי טויזנט דאלער פאר יעדן נידל וואס ער האט באקומען, געווען א גאנצע אישו, נאכדעם איז ער שטיל געווארן ווייל איך האב דאך געזען אז איך פאר בעסער פון זיי, איז דאס איז די גאנצע פרשה, יעצט קאלט מען זאגט מ'זאל נישט ארויף שטעלן און ער איז א תלמיד חכם און ער איז געווען זייער א נארמאלער מענטש, א נארמאלער מענטש איז ער געווען? איך האב גערעדט מיט דעם זיין איידעם, דער ווי הייסט ער דארטן, דער וואס האט גענומען העלבראנד'ס טאכטער, איך האב גערעדט מיט אים וועט מיר שוין מסביר געבן פונקטליך וואסערע א נארמאלער משוגענער ער איז געווען, נישט דא נאך אזא משוגענער אין די גאנצע שטאט ווי ער, סא יעצט זאל איך נישט רעדן אפן, דארפסט נישט קיין מורא האבן, איז ער געווען ערליך איז וויפיל איך רעד וועט ער נישט מזיק זיין, איז ער געווען א שייגעץ א רשע וואס ער האט געטון זאכן וואס מען האט נישט געדארפט, איז צו כ'וועל יא רעדן צו נישט איז גאנע פעי די פרייס. סא דער טעלער האט מיר פארציילט, דאס איז געווען זיין איידעם, זאגט ער ס'איז דאך געווען אזא פארביסענער רשע אז ס'נישט דא זיין גלייכן, און שוין. איז למעשה וויל איך זאגן ברוך המקום שהרגו, ער האט אים נאר אביסל צו שפעט געהארגעט מ'האט געדארפט נעמען אסאך פריער פאר ער איז געגאנגען אונטערשרייבן אויף א מענטש וואס האט געפירט א מלחמה קעגן מציל זיין די קינדער. וואס האט דען געפירט א מלחמה מציל צו זיין די קינדער? דער עולם האט עס נישט געגלייבט, דער עולם האט געזאגט ער איז אזוי ווי שולזאן, ער וועט ארויפלייגן מענטשן, ער וועט בעטן געלט, כ'האב קיינמאל אין מיין לעבן נישט געבעטן געלט. כ'האב נישט ארויפגעלייגט נאר דער וואס האט געטון וואס מ'טאר נישט, און ווער ס'האט געטון וואס מ'טאר נישט לייג איך ארויף אפילו ווען מ'קאלט מיך אפ און מ'בעט מיך מ'איז מיר מסביר, כ'וויל נישט הערן. מסביר זיין? האסטו געדארפט פאר דעם שייגעץ זאגן ר' איד האסט מבזה געווען א איד ברבים? ס'איז ארומגעפארן אין די גאנצע וועלט א האלב יאר אין אלע צייטונגען, ביז ס'האט זיך אנגעהויבן צוריקצודרייען האבן זיי זיך שוין געשעמט דערמיט, זיי האבן שוין געהייסן ארויסנעמען, יעצט זאג איך שוין לייגטס עס אריין, ס'מיין כבוד כי זה היא תהילתי וזה היא תפארתי אז כ'האב מיך געשלאגן מיט. אַכט און דרײַסיק שקצים רבנים, העלפֿט פֿון זיי איז בכלל נישט קיין נאָרמאַלע מענטשן געווען, מאָרגנשטערן איז געווען אַ בהמה פֿון דער שטאַל, און נאָך אַזעלכע, און איך האָב זיי אַלע ותּוכל, כ'האָב זיי בײַגעקומען, ברוך השם, כי שׂרית עם אלקים ואנשים ותּוכל. יא, יעצט ווילן זיי שוין נישט, אַז ס'זאָל אַרויסקומען, יעצט לאַך איך שוין. איצעלע פּימפּט דער אָנדרייער דאָרטן, וואָס ער פּישט שוין נעבעך אין די הויזן, און דער צעדרייטער יצחק שטיין, וואס מען האט אים אנגעקלאפט אין לאנדן, ער האט מכשיל געווען א בחור, און געטון א רייכן שידוך, ער איז געווען א מולטי מיליאנער, ער איז געווען אן איידעם ביי דעם גרויסן יצחק ראזענבערג, און שטעל דיר פאר וואס האט זיך אים אויסגעלאזט, נאך די חתונה איז ער געווארן משוגע, ביקאוז דעי אלל גאו קרעיזי, און זי האט אים נישט געוואלט, זי האט אים גע'גט, זי האט גוט געטון, זי האט אים גע'גט, און ניין זי האט אנגעהויבן מיט א קראנקן, האט ער גענומען אן אנדערע, אן ענגלישע, קען זיין זי איז אויך געווען אביוזד פון איר טאטן. בכלל אין ענגלאנד האמער אונז צענליגע קעיסעס פון אביוז פון אייגענע טאטעס, זעהט אויס אז אין ענגלאנד איז געווען אזוי צניעות אז מען האט בכלל נישט געטארט רעדן, מען האט נישט מסביר געווען פאר א אינגערמאן אז דיין טאכטער איז נישט דיין ווייב, ס'א חילוק צווישן א ווייב און א טאכטער. סאו קאלן זיי מיך יעצט אפ און איך זאג זיי הערטס מיך אויף צו קאלן, ווייל יעדעס מאל ס'איז דא עפעס א חזר קאלן אפ צען מענטשן, נענענענע, ווען איך הייב אן צו נעמען די אלע קאלס קען איך צומאכן דעם האטליין, ניין איך וויל ס'זאל ארויסקומען. ס'איז דא איינער קאץ וואס מ'האט אים יעצט געכאפט, ער האט געזאגט פאר א שיקס אז ער וויל מיט איר וואוינען, האט זיך ארויסגעצויגן דעם פופיק אין איר הויז, זי נאך א צדיקת אז זי זעצט אים נישט איין און זי נעמט נישט צו דאס הויז. באמת, כ'האב גערעדט צו א פראפעשענעל, זאגט ער זי קען צונעמען דאס הויז יעצט פון אים ווייל ער איז געווען דעם לענדלארד'ס שליח צו קאלעקטן רענט, און ווען דו טוסט סעקס מיט א אבדזשעקט אזוי ווי מיט א קאר אדער מיט א הויז ביסטו אויף גרויסע צרות. סאו למעשה איז דא דא יענע בהלה וואס דא גייט פאר. דער אינגערמאן, שטעל דיר פאר, הייסט לעיזער קאץ, ער זיין פאון איז עיט פאר פייוו סעווען ניין וואן סעווען עיט עיט סעווען, דאס איז די לענד ליין אין קאימישע לעיק, ער וואוינט דארטן ביי אין גיבערס ביי דעם ר' מאטעלעס, און ער וואוינט אויף וואן ניינטי בארנס בולעווארט אין קאימישע, און ער כלומרשט מענעדזשט ער הייזער, און ער האט געגאנגען די לייסענס אויף די קאר איז DML. פֿאָר פֿאָר נײַן עיט אין ניו יארק, און סופּאָוזינגלי איז ער געגאנגען קאלעקטן די רענט אדער וואס, רעדט מיט איר אז זי דארף האבן עפעס א טעלעפאן ליין, אלע באלאוניס, מען קען עס הערן, כ'האב עס ארויפגעלייגט, כ'האב די ווידעא אויך, אבער די ווידעא קען איך נישט ארויסגעבן ווייל ס'איז דא א מיידל אינוואלווד וואס זי איז א וויקטעם, אבער ס'איז דא די ווידעא ווי ער רייבט זיך אויס אין פראנט פון איר און זי זאגט יו נאו איי דאנט לייק וואט יו אר דואינג, און דאן פרעגט זי אים יו געט הארני אווער עוורי גערל, איך בין דאך א ארעם מיידל, כ'האב דא וואס האב איך אנגעטון א העמד, יו געט סאו הארני אן עוורי גערל. זאגט ער יא, סאו ווי די העל איז זיין ווייב? דעמעט! זאג, דיין ווייב האט נישט דעם זעלבן לאך ווי זי? וואס רייבסטו דיך נישט אויס פאר דיין ווייב? נאכדעם וואס כ'האב אים ארויפגעלייגט קומט אריין קאלס די גאנצע צייט אז ער איז געווען א דרייווער אין בארא פארק, זיי זאגן ער האט געדרייווט פאר באבעווע סקולס, ווייס איך נישט וועלכע באבוב, פארשטייסט? איינע פון די באבעווע סקולס האט ער געדרייווט און ער געמוזט אנטלויפן פון דארט ווייל ער ווען ער האט געדרייווט האט ער געהאט פארנאגרעפי שמיציגע בילדער אין די דאס די גאנצע צייט ממילא האט ער געהאט די אלע שמיציגע בילדער האט מען אים געוואלט אויפפיקן איז ער אנטלאפן און איך הער אז ס'איז שוין געווען אן ארטיקל פון אים אין די ניו יארק טיימס אויכעט יעצט וויאזוי איז עס אנגעקומען אז אזא חזיר באקומט גראד א דזשאב איך קען נישט טרעפן נאך א שול ווי צו דאווענען און דער חזיר האט שוין גראד נאך א דזשאב ער ער איז שוין אין די. ווי זאגט מען אין די קלאב און ער האט שוין א דזשאב און מען געט אים שוין אלעס און ס'איז א מורא'דיגע מחיה סאו דאס וויל איך ענק מסביר זיין רבותי עטס האטס געוואלט אויפשטעלן א מלחמה איך האב נישט געוואלט און ברוך השם איך האב געווינען און יעצט צאל איך פאר יעדן צוריק נישט נאר דאס ס'עט קומען א צייט ווען מ'עט ביידע זיין פארן בית דין של מעלה וויאזוי האט קאשוי רב געזאגט דער אלטער קאשוי רב האט געזאגט פארן סיגעטער משה טוריסט האט געוואלט מען זאל זיך איבערבעטן, האט קאשוי רב געזאגט איך וויל אים אפילו נישט טרעפן, ביים בית דין של מעלה וועמיר זיך אונז אויסטענה'ן, דאס אלעס. יעצט אויב מ'האט גענוצט זיין נאמען אן רשות, וואס איך גלייב נישט אז ס'איז אמת, אבער ער האט דאך ווען געקענט כאטש מוחה זיין, זאגן אנטשולדיגט, מ'האט גענומען מיין נאמען און האט עס גענוצט אן א רשות, און איך בעט איבער יענעם. דאס האט ער נישט געטון ווייל זיי האבן אלע מורא געהאט דער יצחק שטערן איז ארומגעלאפן, דעמאלטס האט מען געמיינט אז סאטמאר איז גאט. נאכדעם האט מען געוואויר געווארן אז זיי זענען די זעלבע דרעטליגערס ווי די שמוציגסטע מענטשן, און ער איז ארום געלאפן און ר' גוט ער ס'איז דא רבנים זאגן דו ווייסט נישט ווי ער האט מיך געסטראשעט, זאג איך אים העי האסט אים געדארפט זאגן געט אוט, א רב האט מיר געזאגט א גרויסע עושר האט אים געזאגט אזוי איך דארף נישט אנקומען צו סאטמאר נישט פאר קיין שידוכים און נישט פאר קיין געלט איך לאך פון ענק יעצט אויב דו גייסט נישט שוין ארויס פון דא רוף איך שוין די פאליס דאס איז וואס מען דארף טון צו די שקצים ווי מעג ער גיין טעראריזירן רבנים און יעדער זיצט און זיי לאזן זיך פון אים. סאו למעשה האט דער קאטשקעווער רב געהאט אלע רעכטן אין די וועלט צו שרייבן כ'זעה מ'האט גענוצט מיין נאמען אן מיין וויסן. און דאס וועט אויך זיין א לימוד פאר די אלע רבנים מיט די אלע שקצים אז זיי האבן נישט קיין רעכט אונטערצושרייבן אויף א מענטש. ווער זענט עטס אז זאלטס אונטערשרייבן? יעצט, כ'האב געהאלטן אינמיטן פארציילן דא די מעשה. ס'איז געקומען דער שטערן משוגע מאכן ער זאל אונטערשרייבן, געקומען צו דעם פארטי-עיט, דעם דיין. ער האט דאך געזען ער קען זיך נישט ארויסדרייען פון דעם שייגעץ, נו, ער האט געזען ער קען זיך נישט ארויסדרייען פון דעם שייגעץ, האט ער זיך מיישב געווען, ער האט אים געזאגט, מיין שווער האט מיר געזאגט איך זאל קיינמאל נישט אונטערשרייבן אויף א יחיד, ווייל א יחיד קען זיך נישט ארויסדרייען, א ציבור לאכט פון ענק, אבער א יחיד קען זיך נישט ארויסדרייען. שפעטער, יארן שפעטער, האט מען אים געפרעגט, זאג מיר, ס'איז אמת דאס? דיין שווער האט דיר דאס געזאגט? זאגט ער, אה, קיינמאל נישט. זאגט ער, איך בין געגאנגען אמאל רעדן מיט מיין שווער אזאלעכע זאכן, דו קענסט מיך פאר אזא מענטש? קיינמאל נישט, איך האב נאר געוואוסט די סאטמארע רוצחים, די באנדיטן, מיט זיי וועסטו נישט דורכקומען, אבער איך האב געזאגט מיין שווער איך וויל זאלסט נישט אונטערשרייבן אויף א יחיד, יעצט דער קאשוי רב דער פריעריגער ר' רפאל בלום, ר' רפאל בלום האט אונטערגעשריבן קעגן בעלזער רב, אבער ער האט נישט אונטערגעשריבן קעגן בעלזער רב אלס א מנהיג, ער האט פערזענדליך אים אטאקירט דארט מיט אסאך זאכן, ווייל דאס איז דאך סאטמער קאקמער, אז מען הייסט יאקמער באקמער קאקמער שמאקמער. אזוי האבן זיי דאך געארבעט אלע יארן, זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט, זיי האבן יעדן באליידיגט, מבזה געווען, און שוין, דאס איז געווען ביי זיי די גאנצע זאך. קיצור, אפאר וואכן דערויף האט קאשוי רב באקומען שינגלס. שינגלס טוט מורא'דיג וויי, ווער ס'האט געהאט אמאל געליטן אויף די קראנקהייט ווייסט, ס'טוט מורא'דיג וויי. האט קאשוי רב געזאגט פאר זיינע נאנטע, דאס קומט ווייל כ'האב אונטערגעשריבן קעגן א יחיד פערזענדליך, און כ'האב דעם מענטש אראפגעריסן פערזענדליך. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? עטס איז געגאנגען און עטס גענומען א גדול, א מענטש וואס האט געהאט וויפיל געלט ער האט געוואלט, ער האט געהאט עווריטינג פאר הים, און עטס איז געגאנגען מיט אים שלאגן, אויף וואס איז עטס געקומען זיך שלאגן מיט מיר פערזענדליך? און איז במילא יעדעס מאל ווען ס'פייגערט אפ איינער ווינטש איך אים אן ער זאל גיין אין שאול תחתית, ער זאל זיך דרייען אסאך יארן אין כף הקלע, און נאכדעם זאל ער דורכגיין זיינע עונשים. ווערן זיי אלע ברוגז, איז נאכאמאל דער אייבערשטער הערט מיך נישט אויס, דער אייבערשטער טוט, ס'איז דארט דא א בית דין מיט א, ס'דא, אלעס גייט מיט א דין און חשבון און אלעס וואס דארף צו זיין, און ס'איז אמת ויציב, סאו וואס דערשרעקט עטס ענק אז איך זאג עס, און איך זאג נאכאמאל, ער זאל פוילן אין קבר הונדערטער יאר אין כף הקלע פאר ער וועט קומען צו א רו פלאץ, ווייל ער איז א חלק פון דעם וואס האבן געשטערט אז מ'זאל נישט טאטשן קינדער, מ'טאר נישט טאטשן קינדער, ער האט עס געשטערט, ער האט נישט געווינען. אבער עז די פראגרעס ווענט אן האבן זיי אפגעשטעלט און זיי האבן געטרייט און זיי האבן פינאנצירט ברוך מרדכי'ן חזיר און זיי האבן פינאנצירט נחמיה וועבערמאן דעם חזיר, דעס האט ענק סאטמאר רב געלערנט, זיי האבן יעצט אין לונדון זיי ווילן נישט משה מנחם ווייס זאל קומען זיין רב זיי זאגן ער קען נישט דעם ויואל משה מיט א מעשה א בוידעם, איך וויל ענק עפעס פרעגן, עטס האטס געלערנט ויואל משה? דארט שטייט אז מען זאל מכשיל זיין קינדער? און דארט שטייט אז פאר יעדן חזיר זאל מען זיך אויסשטרעקן די האנט און געבן געלט? ווען דו געסט פאר ברוך מרדכי'ן דעם חזיר געלט בלייבט דיר נישט געלט פאר אנדערע זאכן, סאו למעשה איך פארשטיי נישט ווי שטייט דאס אין ויואל משה צו אין על הגאולה ועל התמורה מ'זאל בעקן חזירים, סאו קומטס נישט אן די רבי מיט זכרונו מיט לברכה ווייל דעי באלאוני וויל איך נישט הערן, און עטס ווילטס עטס בעקן חזירים, און אז עטס ווילטס נעמען א מענטש און אים צו צוטרעטן טוטס אים צו צוטרעטן, דאס שטייט אויכעט אין ויואל משה און אין על הגאולה. זאגן זיי משה מנחם קען נאך נישט דעם ויואל משה, משה מנחם איז זייער אן איידלער מענטש, ער איז נישט קיין רוצח ווי די סאטמארע חמורים זענען, און ס'טאקע נישט קיין פלאץ פאר אים, אז זיי הייבן שוין אן דארף ער נישט גיין, ער איז געווען דיין אין פאפא יארן, פאפא וואקסן אונטער די קינדער, שטופט ער יענעם ארויס, וואס שיקסט אים אויף גאט'ס וועלט, נאר דאס איז אלע רבנות'ער איז די זעלבע, און איז למעשה דער קאטשקעווער רב, דער פגר טמא, סאו קאלן מיך אפ די משפחה איך זאל נישט רעדן, זאג איך האב שוין לאנג גערעדט ס'איז שוין אויף אלע וואטסעפס. איך וועל גיין ווארטן, און חוץ פון דעם פארוואס זאל איך נישט רעדן פון אים? פארוואס זאל איך נישט רעדן? ווייל ער איז יעצט געווארן א נפטר און איך זאג געפייגערט, וועגן דעם זאל איך נישט רעדן? די אלע רבנים באקומען יעצט א מעסעדזש, און זיי האבן עס באקומען די גאנצע צייט, מען קען זיך מער נישט ארומשפילן מיט מענטשן, זיי ווייסן דאס, איצעלע פימפ האט שוין געזאגט ביי עפעס א דין תורה אמאל, איך קען עס נישט טון ווייל נחום ראזנבערג גייט מיך ארויפלייגן אויפן האטליין, זיי האבן אלעס געמעגט טון. און אונז האמיר נישט געטארט גארנישט? ווער האט זיי איינגערעדט זיי זענען באלעבאס? ס'דא אידן וואס זענען דא פאר סאטמאר רב אין אמעריקע און פארן פאפא רב, ווער האט זיי איינגערעדט זיי זענען באלעבאס? זיי האבן גענומען אפאר גענגסטערס, ס'איז געווען א היטמען וואס ער האט געשלאגן אויב מ'האט נישט געגעבן געלט פאר משמרת הצניעות, איך געב עס יעצט ארויס אפן ביי די גאווערמענט, דער מענטש האט עקסטארטעט הונדערטער טויזענטער דאלער און ער האט געשלאגן, ער האט געבאקסט, ער איז געווען די באקסינג טיעם. ווער איז געווען משמרת הצניעות? זיי האבן געהאט לייסענס צו טוהן וואס זיי טוען? זיי האבן נישט געהאט קיין לייסענס פאר די אלע זאכן, נאר אונז זאג מיר פאר די אלע חברה ליסען עווריטינג איז גאנע סטאפ באט יו וויל פעי ע פרייז. משוגענע חברה, כ'האב געזאגט מען דארף לערנען אין חדר א יונגל מיט א מיידל, מען דארף לערנען זייערע דעוועלאפמענט אוו די באדי, די רבי זכרונו לברכה, הער אויף מיטן רבי'ן, די רבי האט נישט געוויסט און ס'איז לא עלה על לבו וויפיל קינדער מען האט אין זיין תלמוד תורה געמאכט זינדיגן. ווער ס'געדענקט, איך בין דאך אויפגעוואקסן דארטן אינעם גרויסן בית מדרש, די רבי האט געזאגט שלש סעודות תורה, ווער ס'געדענקט וואס האט חזקל שמש געטון מיט א פלעשלייט? ער איז ארום געגאנגען קוקן וועמענס פופיק ס'שטייט אינדרויסן, ווייל דאס האט מען נעבעך געטון, ס'געווען א ביוטיפול סעקס עפעיר פאר די אלע חברה די חזירים זיי פלעגן ארויסנעמען דעם פופיק און זיך אויפהייבן די בעקיטשע, און ס'געשטאנען דארט א בחור'ל און זיי האבן זיך אריינגעשטופט אין זיין מחילה און אים געטאטשט זיין פופיק, און חזקל איז ארומגעלאפן, און וואס האט חזקל געזען ווען ער איז געקומען נאנט האט מען אוועקגענומען די הענט. ט, וועל איך נישט צוגיין קיינעם צום פיפיק זען צו ס'איז נאך חרבו שלופה בידו צו ס'איז אינדרויסן. סאו קומטס מיר נישט אן מער מיט דעם רבי'ן מיט זכרונו לברכה, אונז זעמער זאט פון דעם גאנצן חינוך זעמער אונז זאט פון קאפ ביז פיס, אונז מאך מיר אן אנדערן חינוך און א נייעם חינוך און מער אן עפעקטיוו חינוך, און אפילו דעם רבי'נס גאר נאנטע מענטשן טארן אויך נישט טאטשן קיינעם. זיי האבן געוואוסט, זיי האבן דעם רעבן אונטער זיך. מ'עט יענעם זאגן שייגעץ ארויס, מ'עט דיך נישט לאזן באגראבן אין סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער. טאר נישט ליגן אין סאטמאר, ס'איז א גרויסער חילוק ווי ער ליגט. עניוועי, סאו, דאס איז וואס דא גייט פאר, די רבנים האבן קלאר זייער מעסעדזש, און יעדע רב וואס ער גייט פייגערן, כ'האף כ'וועל זיי אלע איבערלעבן, כ'וועל יעדן געבן דעם הספד, יעדע רב וואס ער גייט פייגערן, וואס ער האט אונטערגעשריבן, קען איך זאגן אויף וואס איך וויל, ווייל ער האט זיך נישט גערעכנט מיט מיר, מוז איך נישט מיך רעכענען מיט אים. ער איז א רשע מרושע. יעצט עמיר גיין ווייטער. יעצט האב איך ענק געוואלט ארויפשטעלן א שטיקל פון א איד וואס ביי די יום כיפור מלחמה נאך די יום כיפור מלחמה איז ער געווארן א חוזר בתשובה ער איז אויפגעוואקסן אין שומר הצעיר דאס איז די ארגסטע קיבוץ וואס איז דא און יעצט פאריגע וואך האט ער פארלוירן נעבעך א זון און די טאטע איז א שטיקל רב פון ברסלב און ער איז פול מיט חיות. און איך וויל ענק ארויפלייגן וויאזוי ער געבט אן אינטערוויו אויפן טעלעוויזשן וועגן דעם בראך וואס ער האט געהאט אז זיין זון איז געהארגעט געווארן ביי ניינצן יאר.
הרב אליהו מירב הוא אביו של סמל יוסף כהן בן תשע עשרה שנפל בפיגוע הבוקר, הרשה לנו קודם כל להשתתף באבלכם הכבד.

ועכשיו הוא למעלה שם שומר עלינו. הרב אליהו מירב המקום ינחם אתכם, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לכם גם כן. זעטס דעי חברה דעי זענען אזוי פול מיט אמונה אייביג איז דער אייבישטער איז דער אייבישטער און זיי זענען גאר געהויבענע מענטשן די אלע ס'איז אנבעליוועבל יעצט דא האט זיך אויפגעקאכט א ביטערע פרשה ווייל די בעלזער זעהן ס'פארן נישט גוט. איך האב זיי אליינס אויך אפגערופן, זאלסט וויסן די גאווערמענט גייט זיך דא אריינלייגן, מען קען נישט ארויסווארפן קינדער אין די גאס, עטס עטס קאלעקטעד מיליאנס אוו דאללערס, נאר דער גראבער האט עס אויסגענוצט דא אין ארץ ישראל, געבויעט זיין שול, עניוועי. ס'איז ארויסגעקומען א פרישע בריוו פון די בעלזע סקול פון מאנסי. און זיי טוען גאר האלטן די עלטערן פאראנטווארטליך ווייל זיי דארפן זיין שותפים, דו הערסט וואס דא טוט זיך? אונז צאלן מיר זיי געלט, מען שיקט דארט די קינדער, און זיי דארפן זיין שותפים. נאכדעם זענען געגאנגען די אנדערע חברה און זיי האבן אויך האט ארויסגעגעבן א ליצי ליצנות בריוו, די מיידלעך וואס מען האט ארויסגעווארפן האבן ארויסגעגעבן א ליצי ליצנות בריוו, און דאס דארפט עץ אנהייבן צו כאפן וואס דא גייט פאר, דא גייט פאר מורא'דיגע זאכן, דא גייט פאר אז מען גייט טוהן אלעס וואס מען קען אונטערצוברענגען די אלע שייגעצעריי, אמאל האט מען געמוזט שטיל שווייגן, היינט לאכט מען אויס פון יעדן, זיי זענען געגאנגען זיי האבן ארויסגעגעבן א בריוו, א מכתב, פאר די עלטערן, און ס'איז פיל מיט ליצי לצנות, און אזוי דארף זיין, מ'דארף זיך נישט לאזן פון זיי. יעצט זיי זאגן זיי זענען אריין צום גראבן, זיי האבן מיך אפגעקאלט איך זאל נישט פארפירן, זיי זענען אריין צום גראבן און דער גראבער האט געזאגט אז מ'זאל זיי נישט ארויסשטעלן, האב איך געזאגט קודם כל זיי מוזן דאך אים נישט פאלגן, זיי פאלגן דאך אים עניוועי נישט, ס'האט מיך אפגעקאלט די וואך איינער, זאגט ער ר' נחום איר ווייסט נישט ווי גערעכט איר זענט, אונז האמיר קיינמאל נישט געהאט א חוצפה צו רעדן מיט אונזערע עלטערן, יענקל פירער האט א האלבן בעלז איינגעטרענט. נאכדעם זאג איך זיי אזוי, דער גראבער האט געהייסן אז מען זאל אלע צוריק נעמען, אזוי האט ער געהייסן, ווילן זיי אבער מען זאל זיך קומען נאכאמאל איינשרייבן, זאג איך אים דעטס דעטס דיגרעידינג, נעמסט דאס קינד דו הרג'סט עס אוועק, וויי שוד דעי דו דעט. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן א סוד, ועל כולם ווי גארל החיים, איך בין נאכנישט זיכער אז מען האט גערעדט מיטן גראבן, אונז האט מיר אויך געהאט א רבי'ן איז שוין נישט געוען געזונט האט מען געזאגט אין זיין נאמען וואס דו האסט געוואלט איך בין נישט זיכער מ'איז אריין און אויב יא און מ'איז נישט אריין פארציילן און מ'מאכט דעסיזשענס אונטער זיין רוקן דער וואס האט משמש געווען דעם בעלזער רב ער הייסט רוטנער דער דיין דער שייגעץ האט געזאגט אז די אלע קינדער זענען נישט באגלייבט אונז האמיר געהאט עלף עדות ווייל דעמאלטס זענען זיי געווען קינדער נו און ער האט זיי נישט אריינגעלאזט צום רב נו וואס זאל איך זאגן אז מ'עט יעצט אריינלאזן צום רב לאז אפ מיט די שטותים. רב איז אן אלטער קראנקער, א נערוון קראנקער, צודרייטער מענטש וואס איז געזעסן אויף א גוט בענקל, א גוטער טיער איז ער און האט עס גוט אויפגעארבעט, אבער ער קען מאכן דעסיזשענס אין חינוך? ווען דאס ווייב האט אים נישט געגעבן אביסל הייסע טיי האט ער איר געווארפן א הייסן ביגל אייזן, איך מיין די מענטש איז א נארמאלער מענטש בכלל? עניוועי, אונז דארף מיר זוכן א תכלית וואס אונז גיימיר טון דא מיט די מיידלעך, ווייל עס גייט דא זיין גרויסע מסירות. איך זעה וואס דא גייט געשען, גייט זיין מורא'דיגע מסירות. און יעצט האב איך באקומען א ידיעה אז מען גייט מאנטאג פרשת שמות צוריק נעמען די אלע מיידלעך אנקאנדישענעל, אבער ס'איז דא אסאך מיידלעך וואס זיי לאכן שוין, זיי ווילן שוין אפילו נישט צוריק גיין, נאר וואס, זיי ווילן גיין אדער ארבעטן אדער זיך לערנען עפעס א פאך. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז שוין ארויסגעקומען יעצט די צעטלעך אז מען עפנט די מקווה טהרה מערטשעם דעם זונטאג, און ס'דא בריוון, ס'שטייט דארט אויפגעשריבן אז הרב הגאון רבי נחום ראזענבערג איז געווען דער אחראי אויף צאמצושטעלן אלע הלכה'דיגע חלקים, און דער עולם שרייבט אריין שקויעך, יעדער שרייבט אריין שיינע זאכן, ס'איז ממש א מחיה, איך האב הנאה, איך האב ענק געזאגט, איצו שייגעץ פימפ, אזא דרעהטליגער, ווייסט וואס ער האט געטוהן? מ'האט אים געזאגט דעמאלטס, וואס ווארפסטו ארויס נחום ראזענבערג, ווי וועט ער גיין דאווענען? זאגט ער, עס איז דא דארטן אויף סאוט פיר איז דא א קירכע, פארשטייסט ווי ער שיקט מיך? דער שייגעץ, דער טומאה'ניק וואס האט אפגעגנבעט געלט און אלעס. עניוועי, שטייט דא בשבח והודאה בשורה טובה שטייט דא, הננו לבשר אז פתיחת מקווה טהרה בהשגחותו של הרב נחום ראזענבערג ממסד ועד טפחות דאס מיינט פונעם ערשטן נאגל ביז צום דאך, און שוין, און מ'גייט עס אנהייבן צו נוצן אם ירצה השם. און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין גוט. יעצט וויל איך ענק זאגן א וויכטיגע זאך, איך וויל זאלטס אויסהערן וואס איז געווען א מעשה וואס מ'האט געוואלט אטאקירן א מיידל, געקומען א גוי א שאך מיט א בעיסבאל בעט און איר וועט הערן וואס ער טענה'ט, זי האט געטון דריי זאכן, זי האט געהאט קוראזש, זי האט געפייט, זי האט געשריגן און זי האט ארויסגענומען א סעלפאון, און איך גיי מאכן יעצט א נייע זאך, יעדעס קינד מוז האבן א סעלפאון, איך פייט אויף דעם, איך האלט אז דאס טוט צונעמען פון אונז די ערשטע אמענדמענט, די רייט פון די פירסט אמענדמענט.

האראסמענט ענד אנלאפול אימפריזענמענט אין רידזשוואוד קווינס, רינה רוי, סי בי עס טו ניוז. יעצט קוק צו מה בין בני לבן חמי, אונז אידן גיימיר געבן געלט פאר ברוך מרדכי'ן, און מיר גיימיר זיך שלאגן פאר נחמיה וועבערמאן, און דער גוי פארשטייסט גייט זיך שלאגן אז דאס קינד זאל זיין סעיף, נו ווי האלט מיר אונז און ווי האלט דער גוי? אבער איך וויל עטס זאלטס הערן די פיר זאכן, און קוים מיט טרערן אין די אויגן טוט ער עס, אבער הערטס אויס די פיר זאכן, איך וויל עטס זאלטס עס הערן זייער קלאר.
באט דעט דידנט סטאפ די פיערס יאנג גירל פראם פייטינג פאר הער לייף. שי פאוט, שי קיקט, שי סקריעמד, שי דיד עווריטינג ענד שי יוזד הער פאון, שי דיד עווריטינג די רייט וועי, איי וואס דזשאסט דער טו העלפ הער.
סאו דאס דארף מען אויסלערנען אין סקול פון היינט און אן, ווייל אונז לעבן מיר אין א דזשאנגל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן דעם עולם אז דער מונקאטשער רב, דער שטינקאטשער רב קומט יעצט אויף ארץ ישראל, ער ברענגט זיך מיט די חזירים, מען זאל זייער וואטשן ווען ס'קומט א רעבע, זאלט איר וויסן יעדער קומט זוכן פריש פלייש, מען זאל זייער וואטשן מען זאל נישט גיין צו די טישן, מען זאל נישט גיין צו די אלע רעבעס, זיי זאלן חתונה מאכן געזונטערהייט. יעצט אין לונדון איז געווען א גרויסע שיינע הכנסת ספר תורה, איז געקומען א פלאש צו פליען אויף די פארענטשעס וואלט געקענט איינעם דערהארגענען, דעיס האט סאטמאר אויסגעלערנט אלע יארן, רציחה גארנישט, דויטשלאנד איבער אלעס. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז ארויסגעקומען יעצט די געזעץ וואס מען דארף אלס לערנען אין סקול, יעצט איך ליין עס דא אפ, ס'איז זייער זייער אנבעליוועבל וואס זיי ווילן אלס פון אונז האבן, און עווידענס פון די אלע זאכן, און למעשה איך האב זיך אינסייד אינפארמעישן אויכעט, איך ווייס אז זיי האלטן נישט אז אונז זאל מען לערנען זיבן א האלב שעה, ווייל דער גוי לערנט אויך נישט זיבן א האלב שעה, זיי ווילן דורכפירן די על. דזשי. בי. טי. זאל זיי נישט רוידעפן, זיי זאלן זיין עקסעפטעד ווי נארמאלע מענטשן, יעצט אויב אונז געבן מיר זיי דאס נאך, האמיר געזאגט פארן אייבערשטן, אונז ברויך מיר דיך נישט, אונז וויל מיר דיך נישט פאלגן, ווייל דער אייבערשטער זאגט דאס טאר מען נישט, דאס איז די גרעסטע עבירות וואס איז דא, און איך ווייס וואס די ענדע גייט זיין, זיי גייען נאכלאזן אפילו אויף צוויי שעה לערנען, אבער מ'עט מוזן לערנען די קוריקולום. פון LGBT אז דערס נאטינג ראנג וויט איט און שוין, יעצט וואו זעמער אונז אנגעקומען? כ'האב ענק אייביג געבעטן, זעצטס ענק אראפ יעדן משוגענעם, ווייל עטס קענטס נישט וויסן וואסערע פאוער יעדער משוגענער האט, דארף זיך אראפזעצן דארף אויסארבעטן די אלע זאכן, זענט עטס געווען חכמים, עטס איז סאקמער קאקמער יאקמער באקמער אונז עמער זאגן אזוי פאר די רגירונג עמער ארויסגנבענען די סעיף ארויס פון די ווינדאו זאגן מ'האט עס געגנבעט אמאל האט די באלאוני געארבעט. היינט ארבעט עס נישט מער, היינט וועט עס קיינער נישט עקסעפטן פון ענק, און ממילא זענט עטס אויף גרויסע צרות, היינט האט עטס אייגענע מענטשן וואס זיי וועלן ענק איינמסר'ן אז ס'איז שקר. יעצט למעשה איז יעצט ארויסגעקומען אז ס'איז דא פלעצער ווי מ'דארף שוין לערנען דריי שעה צו דריי א האלב שעה צו נאך אפילו ווייניגער, און מ'קומט מיט א סעטלמענט, אבער פון די אפיקורסות וואס זיי פארלאנגען אז מ'זאל לערנען, אדער צו לערנען פון תועבה. פון די אלע שמוץ, פון דעם האט זיך קיינער נישט געמישט, קיינער האט נישט גערעדט פון דעם, דאס איז געווען עקסעפטעד ביי יעדן איינעם. די איינציגע זאך וואס מען דארף נישט לערנען איז אז די קינדער זאלן זיך היטן אז מען זאל זיי נישט טאטשן סעקשועלי, פון סעקשועלי אביוז. דאס גאנצע איז געווען נאר אן אחיזת עינים, מען וועט זיך ארומשלאגן וועגן די זיבן שעה, און די גאווערמענט וועט זאגן פיין כ'וועל דיר נאכגעבן, וואס געסטו מיר נאך, און נאכדעם וועט מען קענען טון מיט אונז וואס מען וויל. די גמרא פרעגט אויף א פלאץ אין מסכת סוכה, ואימא צפצפה, לויט ווי דו לייגסט אראפ וויאזוי אן ערבה דארף אויסזען, אפשר איז דאס די געוויקס וואס הייסט צפצפה? זאגט די גמרא, ניין, צפצפה האט ארום און ארום אזאלעכע שפיציגע זעגעלעך, און אז וועסטו יענעם געבן אינמיטן דיינע נענועים, וועסטו יענעם געבן א רייס אריין אין האלז אדער אין די בעק, די נעק, עסטו אים אנבלוטיגן אינמיטן דאווענען. אין די תורה ווייסט מען דאך איז והאמת והשלום אהבו, ס'מוז זיין אמת מיט שלום, במילא איז געענדיגט, איז כאטשיג צפצפה איז א בעסערע, איט פיטס בעטער, וואס א ערבה דארף אלס האבן, אבער מען וועט עס נישט נוצן, יעצט איז דא דער וואס זאגט אל נאג א משפחה זיינער אז ער ווייסט זיכער אז ער האט אנגעזאגט פאר מענטשן, ער האט אנגעזאגט זאג איך אים טו מיר א טובה, זאג מיר וויפיל צייט דו ברויכסט האבן זאלסט ארויסגעבן א בריוו מיט די אלע וואס דו ווייסט זיכער אז ער האט זיי געזאגט אז ער האט עס נישט אונטערגעשריבן, דעמאלטס זאל איך הערן וואס דו זאגסט, כ'געב איך דיר ווילסט א וואך, א חודש, אבער מער קען איך נישט געבן ווייל נאך א חודש עט ער גיין אין שאול תחתית, פארשטייסט? איך בין אויך נישט ענקער נאר, די חילוק איז וואס איז געווען ביז יעצט, ס'איז געווען א איד, איך האלט אז ר' מעכל לעבאוויטש, איך בין אים א ידיד גראדע, אבער איך האלט ער איז דער שולד, פון מיין גאנצן חרם און אז איך האב נישט וואו צו דאווענען, און איך האלט אז דער קלויזענבורגער רב איז דער שולד פאר די אלע אנדערע זאכן וואס עס גייט פאר אין די שטאט, אז מ'האט געלייגט דעם בעלזער אין חרם מיט די אלע זאכן, ווייל דער קלויזענבורגער רב איז געווען אן איש מלחמה, דאס ווייסט יעדער, ער האט נישט קיין מורא געהאט פון די אלע חברה, און ממילא אז ער האט נישט קיין מורא געהאט, האט ער געדארפט זיצן אין ווילימסבורג און זאגן פאר סאקמער, קאקמער, איך האב דיך אין דר'ערד. ער האט געהאט גענוג שמוץ אויף סאטמאר, ער איז געווען א סיגוטער איידעם, ער האט געהאט זעהר אסאך וואס צו פארציילן פאר אונז מעשות, סיפורי צדיקים, איז ער אנטלאפן, ארייט ער געמאכט א גוטן מאוו, ער האט דארטן זייער שטארק מצליח געווען, ער וואלט נישט געקענט איבערלאזן אפאר הונדערט מיליאן דאלער ווען ער מאכט נישט די מאוו, אבער על כל פנים פארשטייסט וואס ער האט געטון, ער איז אנטלאפן, ר' מעכל לעבאוויטש, מען האט אים מבזה געווען, מען האט אים קיינמאל נישט איבערגעבעטן. קיינמאל נישט, נאר וואס האט מען געטון? ער האט מוסדות און מ'האט אים געמאכט א מלווה מלכה צו א דינער און ער האט גערעדט און יעדער איז געזעסן, הייסט עס כאילו מ'האט אים איבערגעבעטן. כ'וויל ענק אויסלערנען איין זאך, די בריוו וואס עטס האטס ארויסגעגעבן אויף אים, און דאס וואס האטס עטס אים סעפערעיטעד פון זיין ווייב, און דאס וואס ס'איז דא אפאר קינדער וואס זענען נעבעך אין א משוגעים הויז ביז צום היינטיגן טאג און ס'איז דא איינע וואס כ'ווייס, קען זיין ס'איז דא נאך, וואס האלט אינגאנצן נישט קיין שבת, אויף דעם אלעם האט קיינער נישט געשריבן אמאל א בריוו. הננו מוחין, פארשטייסט? קיינער נישט אפגעהארגעט מענטשן פאר גארנישט, אבער דאס פארשטייסט אז ער איז געזעסן ביים דינער וואס מען האט געמאכט דאס ווייסט קיינער נישט, ס'איז געווען אמאל דער גערער רבי, מ'איז געגאנגען אים קאנווינסן וועגן קעגן די אגודה, האט ער געזאגט אקעי איך צי צוריק, זאגט מען אים און וואו לייגסטו אבער דאס צעטל אין דיין שופלעדל? יא, אין די גאס האסטו דאך געשריבן אפאר וואכן צוריק אז מ'זאל גיין וויילן פאר די אגודה. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דעם מכתב חזרה לייגט ער אין שיפלעדל, אבער אין די גאס שטייט זיין נאמען. איז די זעלבע דא אויכעט. ער ווייסט זיכער אז ס'איז דא מענטשן. ער ווייסט איך האלט ס'איז נישט דא. אה, דו ווייסט זיכער? נו אדרבה, דו קום ארויס לאמיך זען. אונז זעמיר געזעסן אינאיינעם, צען מענטשן, און דער קאשויער רב האט פאר זיי געזאגט אז ער האט קיינמאל נישט אונטערגעשריבן קעגן נחום ראזענבערג. יעצט. איז דא א נייע מעשה קאלט איינער אפ אז ער ווייסט ער האט א מעשה אז פונקט דעמאלטס איז ער זייער נישט געזונט געווען און מען האט גענוצט זיין נאמען שלא ברשות ווען ער האט עס געזעהן האט ער געזאגט כ'האב שוין נישט קיין כח זיך ארום צו שלאגן מיט די חברה פארשטייסט ער פלוצלינג איז ער געווארן מיד די דזשענערל פון די ארמי געווארן מיד און איך וועל עס שוין לאזן בשב ואל תעשה נו שוין סא וואס ביסטו ברוגז אז איך לאז דיך אויכעט בשב ואל תעשה איך לאז דיך אויך יעצט בשב ואל תעשה וואס האסטו ברוגז צו זיין. סא אונז זעמער שוין זאט פון די אלע. גאונות. תמשי סדר. האסט נישט געהאט קיין גאטס און קיין קארעדזש צו טוהן קאנסטראקטיוו ווארק, סאו וואס ווילסטו יעצט פון אונז? עטס איז אלס א ווינער, עטס קענטס אונטערשרייבן אויף וועם עטס ווילטס, עטס קענטס באקומען געלט פון יצחק שטערן ווען עטס ווילטס, און נאכדעם כדי עס זאל נישט ארויסקומען אויף ענק בזיונות, ניין ער איז געווען קראנק און קראנק ווייל איף הי וואס סיק, אלעס וואס ער האט געדארפט צו טוהן איז אזוי ווי דער אודווארער רב, אודווארער רב זכר צדיק לברכה מיין קאזין האט איבערגעלאזט צוויי בריוון, איינס האט ער איבער געלאזט פאר סאקמער קאקמער אז דאס וואס ער האט געשריבן קעגן בעלז דאס איז בטל ומבוטל מען האט אים געצווינגען. זייער א שיינע זאך איז דאך דא יעצט אויף וואס זיך צו פארלאזן. שפעטער איז אוועק די דער מאשקאוויטש דער אויך דער דר'ערד ליגער וואס האט אונטער געשריבן דער נייטרא שייגעץ דער נייטרא שייגעץ האט אויך איבער געלאזט אזא בריוו. האסט מורא פאר טעראר האסט איבער געלאזט אזא בריוו. אבער איך האב נישט געזעהן דא דעם בריוו פון קאשויער רב וואס ער זאל איבער לאזן. גראדע דער אודווארער רב האט נישט אונטערגעשריבן קעגן מיר, אבער ער האט איבערגעלאזט זייער א שיינעם בריוו, ער האט איבערגעלאזט איך האב עס, ער האט נאר געבעטן ווילאנג ער לעבט זאל איך עס נישט ארויסגעבן, אבער איך האב דעם בריוו ארידזשינעלי אונטערגעשריבן און זיין זון הרב ר' שמואל דוד ווייסט פון דעם בריוו ווייל ער איז דארט געווען ווען מען האט עס געשריבן, שרייבט ער דארטן אז דאס ארבעט וואס ר' נחום ראזענבערג טוט, א גאנצע בריוו, דאס גייט ברענגען משיח צדקינו בקרוב, ווייל דאס הייסט אפהיטן קינדער, ער האט געבעטן אזוי ווי ער איז דאך אן אלטער איד. ער האט נאך מורא פאר די טעראריסטן, האט ער זיך מיישב געווען, ער געט עס מיר, נאכן טויט מעג איך עס ארויסגעבן, און איך האב עס ארויסגעגעבן, איך האב עס געדרוקט אין איינע פון מיינע ספרים מערצעשעם וועט זיין געדרוקט אויכעט, דאס הייסט א נארמאלע זאך, האסט דיך נישט געקענט באהערשן, האסט איבערגעלאזט א בריוו, וואס טוט א איד אז ער גייט מיט א זונה אדער מיט אן אשת איש אינמיטן יאר, עס קומט פאר כל נדר בעט ער דעם אייבערשטן, אנטשולדיג, איך האב געמאכט א מיסטעיק, און איך וויל דיך איבערבעטן, עס מיינט נישט אז מען מאכט א מיסטעיק און מ'איז פינישט פאר לייף. איז למעשה איך האב נישט געזעהן דעם בריוו פון קאטשקעווער רב און ממילא האב איך אים אינדרערד און איך וועל רעדן וויפיל איך וויל ווייל אז א מענטש קען זיך אראפזעצן און אונטערשרייבן אויף א מענטש א בריוו ער האט נישט אונטערגעשריבן איך ווייס אז כ'האב איינעם נישט באצאלט א חוב ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר פערזענדליך אלעס וואס איצעלע פימפ פישער האט געוואלט האט ער אונטערגעשריבן פונקטליך מיט אלע פיטשעוו קעס אז מען זאל מיך ארויסווארפן פון אלע שולן און מען זאל מיר נישט מען זאל נישט רעדן צו מיר נאך א מזל האט נישט געזאגט אז מען זאל ער האט געקענט זאגן מען זאל נישט מל'ן מיינע קינדער אויכעט ווען איינער איז אין חרם טאר מען דאך נישט מל'ן זיינע קינדער נאר כ'האב שוין נישט געהאט דעמאלטס קיין קינדער מען זאל מל'ן זענען שוין אלע געווען גרויס פארשטייסט דאס גייט נישט ארבעטן מער די רבנים וועלן מוזן באצאלן פאר אלע זייערע פאולטס וואט דעיר דואינג און און דעטס איט. יעצט כ'וויל וויסן נאך א זאך, דער ס ר' חיים מנשה פרידמאן דער פגר טמא ער גייט אויכעט באלד פגר'ן, מ'האט אים אמאל געגעבן געלט, איינער האט אים געגעבן פופציג אלפים צו האלטן, איך ווייס ווייל כ'בין געווען אינוואלווד אין די פרשה, געבן פופציג אלפים אז די פופציג אלפים זאלן זיין, ער האט זיך געקריגט מיטן ווייב האט מען אריין געלייגט פופציג אלפים, פיין זייער גוט. אזוי ווי מ'האט איינגעלייגט פופציג אלפים איז געגאנגען דער סיגוטער שייגעץ און ער איז שוין געווען סאטמאר רב דעמאלטס האט אים געהייסן זאל ריליעסן דאס געלט פאר די צד שכנגדו שוין געגן סיגוט רב ס'האט אויך דאך נישט געקענט גארנישט טון ס'איז דאך געווען אזא רשע מרושע אז ס'פארן אפ אזויפיל מענטשן היינט פון אידישקייט איך בלעים זיי נישט איך האב פאר זיי א מלמד זכות זיי האבן געזען א רב מיט א רעבעצן האבן זיך געקריגט טאג און נאכט דאס איז געווען די אלטע טייטלבוים האט זיך געקריגט מיטן רב טאג און נאכט. זיי האבן געזען אז דער עולם האט געמאכט ליצנות ליצנות פון דעם איד, און דאס איז זייער רבי, און נאכדעם האבן זיי געזען אז ס'האט זיך ארויפגעזעצט דער סיגוטער אויפן סאטמארער רב'ס בענקל, אז מען קוקט צו אזא הנהגה זעט מען דאך אליינס אז ס'איז א חושך מצרים, און שוין, פארן זיי אראפ פון וועג, זיי האבן געזען אז דער סיגוטער האט נישט געגלייבט ס'דא א באשעפער, אונז געגעבן נבילות און טרייפות אלע יארן, געמאכט ליצנות ליצנות פון די גאנצע תורה, עניוועי. איז געווען דער דיין, ער האט עס ריליעסט, די אינגערמאן איז געקומען און געבעטן דאס געלט, האט מען אים געזאגט ס'איז שוין ריליעסט, דער סיגעטער האט געהייסן ריליעסן. פרעגט דער אינגערמאן ר' ישראל חיים מנשה, איך וויל דיך פרעגן עפעס, פארוואס האסטו עס ארויסגעגעבן, איך האב דיך דאך נישט געגעבן קיין רשות, האט ער געזאגט אז דער סיגעטער האט אים אנגעקאלט אז ער זאל עס שוין ריליעסן, זאגט ער איך פארשטיי נישט, אונז גיימער ארבעטן יעדן טאג, שטיימער אויף פארטאגס, גיי דאווענען און מ'ארבעט, מען גייט אין מאנהעטן איז דא נחשים ועקרבים זונות אין אלע גאסן, און אונז זאגט מען אן, ס'איז דא א באשעפער, מען מוז זיין ערליך, נסיונות א חלק פון וואקסן און פון שטייגן, דו דיין האסט איין מצוה, לא תגורו מפני איש, ני, איך פארשטיי נישט, אז דו האסט די איינע זאך נישט געקענט דיך איינהאלטן, וואסערע מין ירא שמים ביסטו, וואסערע דיין ביסטו? פארשטייסט וואס דא גייט פאר? זיי האבן איין הלכה, איין פסוק, לא תגורו מפני איש, און זיי מיינען זיי מעגן טון וואס זיי קענען. נא נא נא נא נא, דעטס ראנג. קען זאגן אויף מיר, ברוך השם, אז איך האב געהאט דעם געוואלדיגן נסיון און דעם געוואלדיגן אחריות נישט דורכצולאזן דעם לא תגורו מפני איש, כאטשיג למעשה בין איך נישט די רב אין שטאט. דאס האט אויסגעלערנט אז א רב איז מער נישט בעל הבית. זיי זענען פאוערלעס, זיי זענען הינט, כלבים, אונטערשרייבערס. יעצט אז דער קאטשקעווער רב האט זיך נישט געקענט באפארען מיט יצחק שטערן, ני, האב איך נישט קיין פראבלעם אז איך זאג יעצט אז ער איז א דרעטליגער, ער איז א טמא'ניק, ער איז געווען דער וואס האט געוואלט אונטערברענגען די גאנצע מלחמה אז מען זאל פראטעקטן קינדער און ער זאל אפפוילן אין קבר און ער זאל זיך נישט טרעפן דאס פלאץ, ער זאל גיין אין כף הקלע אויף הונדערטער יאר, אזא זאך צו וועלן טון. צו נעמען קינדער און זיי טרייען אונטערצוברענגען. אויסער דעם וואס ער איז נאך געווען אינוואלווד אין אסאך שייגעצשטיק וואס אונז ווייסט מיר, אונז קען מיר זיין היסטערי, סאך סאך שייגעצשטיק, און אין יענע גיטין, אין יענע צו צושטערן אידישע שטיבער, קעלנער אליינס האט מיר געזאגט, זיין איידעם האט געמאכט מיט זיין טאכטער זעקס קינדער דאכט זיך מיר, זאגט ער ער האט מיך ארויסגעווארפן פון בעדרום ער איז געווען א רשע מרושע. איך בין א נערווןקראנקער מענטש דאס אלעס איז במילא זאל מיך קיינער נישט אפקאלן און קאנווינסן אז קעגן אים זאל איך נישט ארויסגיין, איך וויל ענק בכלל זאגן וויאזוי מיין גאנצע האטליין ארבעט, ווען איינער לויפט צו אזוינע צו ער טוט עפעס וואס מען דארף נישט קאלט מען אפ נחום לייג נישט ארויף דאס איז מיין שווער דאס איז מיין פעטער און דאס אהער און דאס אהין, סאו איך הער דער אויס אז כ'וועל יעדן איינעם אויסהערן און נישט ארויפלייגן ווען מען קאלט מיך. קען איך צומאכן דעם האטל, ווייל יעדער האט מענטשן, אין לך אדם שאין לו גואל, די גמרא זאגט אז, פרעגט דארט אין די גמרא, ענפערט די גמרא, ווען קען זיין א מענטש וואס האט נישט קיין גואל, מען רעדט פון נכסי הגר, כ'ווייס נישט, איז דא ביי אונז איינער א גר וואס איך רייס מיך ארום מיט אים, יעדער נעמט זיך אן פאר אים, מען האלט מיך אין איין קאלן. שעם אים נישט, ער איז א גר, ער איז א גר צדק, יעדער איינער נעמט זיך אן פאר די ראנג פערסאן, און דער גר אליין נעמט זיך אן פאר הילערי קלינטאן, ביי אים איז דאנעלד טראמפ גארנישט ווערט, פארשטייסט וויל איך ענק זאגן, די ביזנעס גייט זיך אויפהערן, דער רב ווען ער וועט אונטערשרייבן וועט ער וויסן אז מען גייט אים פאר דעם רודף'ן, און ביז זוי לאנג זיי ווילן נישט וואטשן וועט נישט זיין גוט. ס'איז דא א פסוק אין חומש, הישמר לך פן, דו זיי זייער וואטש מיט דיין פעדער, פען איז א פעדער, יו העוו טו וואטש אויט וואט יו דואינג. ווייל דאס בלייבט אויף אייביג. יעצט איך וויל ענק זאגן, איך האב נאך אסאך זאכן וואס איך האלט אינמיטן, בין נאר נאכנישט אנגעקומען, אבער איך האב א ספר אויף די אלע חזירים מיט די רבנים, די וואס האבן געלאזט מען זאל שטופן אין די קינדער אין די מחילה, זיין א הערליכע בעסטסעלער, מיט די נעמען, איי דאנט קעיר, איז למעשה דארט אויכעט איז דא א גאנצער פרק וואס דארט שטייט אויף די אלע אונטערשרייבערס. און איך וויל אייך זאגן, איך שרייב אריין מקץ שבח אויפן יעדן, למשל דער קאטשקעווער רב האט מיר געזאגט איינער האט געלערנט אין קאשוי, ער זאגט, ער געהאט אריינגעשריבן אויף די גליונות פון די גמרא אלע בעיסבאל סקאורס, שפעטער האט ער געזען ס'איז בעסער צו רודף'ן כלל ישראל האט ער זיך צוריקגעשטעלט, אבער ניינניינניינניינניינניין מען גייט אלעס ארויסקינען, פארוואס? ווייל עטס האטס אנגעהויבן מיט א פעדער, איך דארף היינט נישט עטס זאלט צוריקציען, יעדער זעט וואס דא איז געווען. אבער איך גיי עס באשרייבן ווייל עטס האטס אויך באשריבן, ווען עטס וואלטס נישט געטוהן דעם נארישן טריט צו באשרייבן וואלט איך אויכעט נישט געדארפט אויף ענק צו באשרייבן, און אזוי איך סעיוו אויכעט אזוי ווי בעיסבאל קארדס סעיוו איך יעדן רב'ס מצבה, ווי שטייט ער געווען מנורה הטהורה, אספקלריא המאירה, אל די באלאוניס, און איך ברענג אונטער דעם אז ער געווען אן איינפאכער נואף. יעצט איך האלט ס'וואלט געווען זייער א גוטע ראטזאמע זאך אז אזוי ווי אויף די בעיסבאל קארדס שטייט פונקטליך וויפיל האום ראנס ער האט געקלאפט, וויפיל אר בי איי'ס, די אלע זאכן שטייט ארויס, האלט איך אז מען דארף מאכן פון אלע רבנים אויך בעיסבאל קארדס, און אויף די אנדערע זייט זאל שטיין וויפיל קינדער ער האט מאלעסטעד, וויפיל מיידלעך ער האט מאלעסטעד, זיין גאנצע היסטערי בקיצור אויף א בעיסבאל קארד. מענדעלע טייטלבוים האט געהאט א רעכט אונטערצושרייבן אויף נחום ראזנבערג? איך בין נישט קיין סאטמארע, איך באלאנג דאך נישט אין דיין קהילה, ווי קומסטו אונטערצושרייבן אויף נחום ראזנבערג? איך האב עפעס מיט דיר? איך האב קיינמאל נישט גורס געווען סאקמער מיטן שייגעץ שטיק, איך בין געווען א סאטמארע חסיד פון סאטמאר רב, אבער ענקער שייגעץ שטיק אלע רשעות האט זיך צוגעטון נאך אינדערהיים, וואס עטס מיינטס אונז ווייסט מען נישט? פארשטייסט א מעשה? גייען זיי אנהייבן מיט נחום ראזנבערג? מענדעלע ראבער האט א פראבלעם אז נחום ראזנבערג וואוינט אין שטאט, און אז מארי נידלמאן האט געוואוינט אין שטאט אויף אים האסטו נישט ארויסגעגעבן א בריוו, ווייל דו האסט געמיינט ס'וועט זיין גרינג וואס? א חזיר א נואף וועט זיך ארויפכאפן אויף די באן ארויסגעבן א בריוו אויף נחום ראזנבערג? נישט ארויס קיין בריוון, בדבר אשר זדו עליהם. דו נואף דו, דו אמסטערדאמער שייגעץ. מיר האט געזאגט איינער וואס האט דיך באגלייט אין טרעין סטעישאן און ער האט געזאגט יא, איינמאל בין איך אים נאכגעגאנגען ער איז אריין אין א בית זונות און ער פלעגט יעדע וואך פארן, אויסער דעם וואס ער האט די אייגענע תלמידים גערעיפט. סא איך גיי ענק דעס נישט מוחל זיין, נישט גייט אלעס ארויסקומען. סא דעס מוזן זיך די רבנים אויסלערנען. איך וועם איך האב געקענט האב איך געשיקט בריוון. פאר וועם כ'האב געקענט האב איך פערזענדליך געזאגט אדרבה, כ'האב געזאגט פאר דעם שייגעץ זאלי קאהן ווער מיינט ער ער איז? איך בין א איד וואס איך וואוין אין ווילימסבורג און אז איך וויל יא טראגן אויפן עירוב, איך האב נישט קיין פראבלעם דערמיט, נישט דאס איז געווען מיין פראבלעם, אבער א איד וויל יא טראגן אויפן עירוב, עטס זענטס בעלי בתים אויף די שטאט יא צו ניין ווייל סאקמער רב האט אזוי געהאלטן? ס'איז שקר, סאקמער רב האט נישט געהאלטן אז מ'טאר נישט, ווייל ווען ער האלט אז מ'טאר נישט וואלט ער אונז נישט געלאזט מאכן קידוש און עסן אין די סוכה ווען ס'איז געווען שבת, ווער קומט צו מיט בולשיט אינגאנצן. וואס סאקמער רב האט געהאלטן. קומען איינער א גראבער פעטער חזר האט ארויסגעגעבן פינף ביכער אויפן סאטמאר רב אלע דזשאוקס, משוגענער געווען, דאס איז געווען סאטמאר רב, דאס איז עס און שוין, און אז מארי נידלמאן האט א זון וואס ער האלט נישט שבת, פארוואס זענט עטס עהם נישט נאכגעלאפן, האטס עטס אים געוואלט ווייזן, און האטס עטס געמיינט אז איך בין אונטערטעניק אונטער ענק, איך האב מיט סאטמאר גארנישט, איך האב קיינמאל נישט געהאט, איך האב געלערנט אין חדר אין סאטמאר, נאכדעם בין איך אוועקגעפארן אויף וויזשניץ. נאכדעם בין איך צוריק געקומען האב איך געלערנט א יאר אין סאטמאר ענד דעטס איט, איך בין קיינמאל נישט געגאנגען דאווענען צו ענק, האטס עטס מיך נישט געזען קיינמאל דאווענען ביי ענק, נישט שחרית נישט גארנישט, איך האב געמופט אויף קליימער, מיר געווען נאנט צו סאקמער בית מדרש אבער איך בין נישט אריין אלס ווייל דארט איז דא א שיטה מיט קדושה מיטן יואל מיטן משה, די אלע זאכן האט מיך נישט אינטערעסירט, איך בין דארט געגאנגען ווייל ס'איז געווען נאנט ס'איז געווען א האלבע בלאק פון מיין הויז, באט אדער דען דעט, איך האב מיט ענק גארנישט איך האב מיט ענק קיינמאל נישט געהאט, ווי קומט עטס בכלל שרייבן מיין נאמען? ווער האט ענק געגעבן א רעכט מיט מיר צו האבן צו טון? די האבן זיך איינגערעדט זיי זענען באלעבאס אין שטאט און דיס העז טו סטאפ און איט סטאפד ארעדי ווייל זיי האבן מורא איצעלע פומפ האט איינעם געזאגט עפעס א דין תורה א פאלשע דין תורה זאגט ער זייט נחום ראזנבערגס מעשה האט מען אונז נאכנישט ארויסגעגעבן א בריוו אויף קיינעם ווען עטס געבט זיי נישט ארויס א בריוו אין ארשיווע אין קראלע און דא אין סאקמער און אין סאקמער און דא אין אמעריקא אויף מענטשן ווען עטס טוטס נישט די שייגעץ שטיק וואלט שוין משיח לאנג דא געווען עטס האטס אויפגעהאלטן. רבי האט געזאגט ציונות האט ארויסגעקאפיט משיח'ן. פרעגט תוס' א קשיא, די גמרא זאגט דאך דארט אנדערן חטא ענטפערט תוס' זה וזה גורם, ענקער רשעות האט פונקט אזוי גורם געווען אז משיח זאל נישט קומען ווי די ציונים, ס'איז א באנטש אוו רשעות, א באנטש אוו גארנישט, א באנטש אוו דרערטיגערס געווען, מ'האט געהאט גאנצע קאמיטיס, טאמער איז געקומען צו אומברענגען דעם בעלזער רב איז געווען דער גאלד, טאמער איז געווען דער איז געווען דער, און טאמער דער, יעדער האט געהאט א מישען וועמען צו רודף'ן. אָפּצושנײַדן קאָרף די באָרד איז געװען קאָהן מיט װעבערמאַן. װער זענט עטס? צו יעדער װיל יאָ לערנען תּניא, װיל ער נישט לערנען? איך װיל פֿרעגן אַ שאלה. ס'איז דאָ די מיסיאָנערן שיקן הײַנט אַרום פֿון יאָשקע פּאָנדראַק מיט די אַלע זאַכן. עס קומט אָן צו יעדן אײנעם אין פּאָסטקעסטל, פֿאַר װאָס גײט מען נישט זיך שלאָגן קעגן יענעם? װײַל עטס װילטס װײַזן װי עטס קענטס געװינען? נו, בײַ מיר האָט עטס געװוּנען. האָט עטס געװוּנען אַז עטס זענטס דרערטיגערס? ס'איז אַרױסגעקומען אַז דער עלעגאַנטער חזיר, דער גאַלאַנטער רבֿ, איז אַ נואף. ער האָט אין זײַן מקווה מאָלעסטעט. יארן א בחור האט אים באצאלט געלט צוועלף אזייגער נאך די חדר זאל ער קומען און ס'איז דא דארטן דער אנדערער דער וואס האט דארטן דעם אייגענעם בית דין. ער הייסט בריעף. אמאל ווען מ'האט געכאפט זיין טאטן אז ער איז געווען דארטן אין דעלענסי קארנער באוערי אין א בית זונות, יחזקאל שמש האט אים געכאפט, בקיצור האבן אים די קינדער געפרעגט טאטע ביסט משוגע אין דיין עלטער וואס טוסטו? זאגט ער סא פאר צען דאלער זאל איך גיין אויפוועקן דיין מאמען? סא לאז איך זי שלאפן. די א פרוי זאגט אז ער האט איר אנגעשוואנגערט, ער האט איר געפרעגט האו איז יור לאוו לייף, זאגט זי נישט גוט ווייל מיין מאן איז א בן תורה און נאר איינמאל א וואך מיט א מעשה און אמאל דא דא א חשש וסתות, האט ער געזאגט וואס דיין מאן געט נישט וועל איך דיר געבן ענד שי וואז סאו העפי ענד עקסייטעד און נאכדעם האט זי געהאט אן אפעיר מיט אים און זי איז אהיים געקומען ענד שי קאדנט פעיס הער האסבענד ענימאר האט זי געבעטן א גט און נאכדעם איז דא היינט א בעיבי און איך זאג איר געב מיר איך וויל די איך האב גע איינער וואס גייט מיט דעם מענטש אין מקווה האב איך באקומען פון זיין האר. ווען ער קעמט זיך מיט די האר די בארד האב איך באקומען צו מאכן א DNA זאגן די רבנים גיי נישט ווייל ס'עט זיין א ודאי ממזר ביי זיי ווייל זיי ווייסן וויפיל ודאי ממזרים זיי האבן אנגעדרייט זיי ווייסן די אלע זאכן די דרערטיגערס שוין סא דאס איז עס. סא דאס איז וואס דא גייט פאר. זיי האבן געמיינט זיי קענען טרעטן אויף יעדן, איך האב מיך נישט לאזן, איך האב מיט ענק גארנישט, אין לנו חלק בבן יואל מיט די גאנצע שיט, דעמאלטס כ'האב נישט געוואלט בויען פאר די בני יואל א מקווה, כ'האב געטענה'ט ס'איז דא א שטאטס רב און ס'איז דא א מקווה, נאר משה מרדכי פרידמאן האט געהאלטן אז זיי זענען נישט באגלייבט. האבן זיי מיך אריינגעשלעפט דעמאלטס צו חזקל ראטה, און חזקל ראטה זאגט אז ער האלט איך זאל עס בויען, כאטש איך האב געזאגט אז איך בויע זיי נישט וואס איך מאך געלט אויף בויען מקווה'ס אבער קיינער גייט מיך מער נישט נעמען אין סאטמאר ווייל דו גייסט מיך פארברענען מיט דעם, זאגט ער ניין מען מוז זיך מוסר נפש זיין, היינט ווען ס'זענען די זעלבע שקצים ווי סאטמאר דארף מען זיך אויך נאך מוסר נפש זיין, נישט וואס ס'באדערט מיך, כ'האב געבויעט, איך האב איך האב אזויפיל ארבעט איך קען נישט נאכקומען, מ'ווארט אויף מיר שוין אין דריי פלעצער, איינס פון דעם איז אין טאראנטא, מ'ווארט שוין אויף מיר וואכן. פרויען פארן נעבעך ביז באפעלא. נאר וואס, דאס איז געווען דעמאלטס די עבודה זרה אונטערצוברענגען אהרן'ען. נישט ווייל אהרן איז שלעכט, ווייל איך וויל איבערנעמען זיין פאזישן, קיינער האט אים נישט פארגינען, דאס איז געווען אלע יארן. סאו יעצט וויל איך נישט וויסן מער גארנישט, עטס האטס אונטערגעשריבן, ער איז די קאטשקע רב איז א פגר טמא. יעצט איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס איך האלט אין איינעם מסביר זיין פארן עולם, אז מען דארף אויסלערנען די קינדער, און איך האלט אויך זיי מוזן האבן סעלפאונס. יעצט אין בני ברק איז דא די חדרי חרדים זיי האבן געדזשוינט פארסעס אז זיי גייען זיך שלאגן קעגן די חזירים, ס'איז דא איינער אין בני ברק וואס מ'האט אים געכאפט אויף א ווידיאו פיר מיידלעך ביי זייער הויז ביי די טיר פון זייער הויז האט ער נעבעך געכאפט און ער האט זיי גערעיפט נישט אין איין טאג און די פיקטשערס זענען ארום געגאנגען אויף חדרי חרדים ס'איז ארום געגאנגען איבעראל און ברוך השם מ'האט אים יעצט איינגעזעצט, און ער'ט דארפן באצאלן שווערע הונדערטער טויזנט שקלים פאר די אלע זיסע מיידלעך, און אויסער דעם האט מען אים געגעבן יעצט דזשעיל, איך האב נישט באקומען פונקטליך זיין קעיס נאך, אבער ער האט באקומען אסאך יארן דזשעיל, און די שופט האט געזאגט. ער האט געטון אזאלכע מיעסע זאכן, המעשים שביצע הם בעלי דרגה חמורה גבוהה, ס'איז אן א זייער א הויעכע הארבע לעוועל, סא דער עולם וועקט זיך אויף צוביסלעך, און ווער איז דער שולד פאר די אלע צייטן וואס מ'האט זיך נישט אויפגעוועקט, די לאגלאג רבנים, קאטשקע רב, די אלע שקצים וואס האבן געזאגט נחום ראזענבערג איז גאר דער חורבן פונעם דור. ביי די נביאי הבעל שטייט אויך אזוי, ס'איז נישט געווען אדער אדער, די נביאי הבעל האבן גאר געשריגן אז זיי זענען גאר די צדיקים און די נביאי אמת זענען די שקצים, און דאס איז וואס איז פארגעגאנגען די גאנצע צייט. גענומען רבנים, קומען א יצחק שטערן און נאך אפאר חברה וואס האבן געוואלט זאל בלייבן אזוי די חאזעריי, און במילא זענען זיי געווען אינטערעסירט אונטערצוברענגען גאנץ כלל ישראל. יעצט איז געווען אין די ניו דזשערסי לעדזשיסלעיטשער איז געווען א קאמיטי מיטינג, און דארטן לאזן זיי אריינקומען מענטשן וואס זאלן ארויסגעבן זייער מיינונג וועגן פארשידענע בילס, איז געווען וועגן די ביל וועגן לערנען מיט די קינדער וועגן די מנוול'ישע זאך פון LGBT אז מ'זאל נישט.

אקעי אברהם שרעבי, איי סטראנגלי אפאוז דיס ביל, איי פירסט וואנט טו ריפיעט וואט די רעווערענד קווינלען סאדזשעסטעד ענד הי איז רייט דעט עקשעלי אלל עקס LGBT דא נאט אר נאט אין די ביל אר נאט אינקלודעד ענד ווי דזשאסט פאוקעס אן LGBT ענד נאט דאוז דעט וויש ענד איטס דעיר רייט טו וויש סאו טו בי נאן LGBT אנאדער טינג איי עם ווערי קאנסערנד ענד אור קאנטרי אנפארטשענעטלי ווי אר פעילינג אין סייענס און וויר פעילינג אין מעט ענד אדער קאנטריס אר ביעטינג אס וויטש איז סעד.

איז בעסיקלי פראפאגאנדא, דעירס נאו אדער ווארדס פאר איט, דיס איז היסטאריקל ריוויזשעניזם, דעיר אר מעני היסט, איף יו אר אינטערעסטעד אין, איף סעקשואליטי איז אימפארטענט טו טיטש אין סקול, לעטס טיטש איט אן די פעקטס אוו אלל, איי לייק טו רעפער טו די פעיפער רעקארד העיר, וויל טעיק די באטאם וואן אוו ערנסט ראם, איים נאט שור איף עני וואן האט עווער הערד אוו ערנסט ראם, ערנסט ראם וואס א פאונדינג מעמבער אוו די נאצי פארטי, אופען האמאסעקשועל, העלפט

קוועסטשענינג לייק א לאט אוו טיימס פיפל טריי טו ריוויזשעניסט היסטארי וועדער לינקאן וואס געי אר נאט געי און אלל סארטס אוו פעיק עווידענס טו פראוו וואן וועי באט דיס וואס אפען דער דאקומענטערי עווידענס עט די טיים איף היסטארי איז אימפארטענט טיטש איט אנעסטלי איף היסטארי איז נאט אימפארטענט דען ווי שודנט טיטש איט עט אלל באט ריוויזשעניסט היסטארי דעטס

קריעט א קאנטראל סיסטעם, איי וויל גיוו ען עקזעמפל לייק א פייער, גאט קריעט א פייער, ווי קאט דיסטרויעט די וועלט וויט איט, און ווי קאט בילד די וועלט וויט איט, ווי יוז איט ווערי גוט, סאו ווי העוו, ווי נאו דעט ווי העוו אין עווריטינג א קאנטראל סיסטעם, סאו איי וואלד לייק טו סעי די ביל עי וואן טרי טרי פייוו פראווס די טרוט, ביקאזש לעטס עסק איף עווריבאדי איז קאמפלט נאט און קאנטראל דער סעקשול דיזייער, סאו וויי איז איט נידעד טו פארס טו טיטש און טו אינעסענט טשילדרען אין סקול עגענסט די וויש ענד וויל אוו מעני סטודענט ענד דער פערענטס סאו וואט איי פיל איט וויל איט וויל העפן איט סעלף אטאמאטיקלי די סעקשול דיזייער קאמס אוט סאו וואט יו ניד טו טיטש איז סאו וואט איי פיל די ריזען איז טו אינסטיגעיט די דיזייער ענד טערן אין עווריבאדי אין דיס לייף סטייל לעטס עסק ענאדער קוועשען ווי העוו איוועל איקוועל רייטס אין דיס קאנטרי.

דעט יו סעי איטס רייט, ווי עווער נאו דעט די אדער פיפל סעי איטס נאט רייט איטס ראנג, אין ספעשל פראם פראם א העלט עספעקט ווי אויסער קענעט ספיעק אבאוט איט. לעטס טעיק אנאדער טינג, דער איז מעני פיפל וואס די סעלף דעי פיל איטס אומקאמפארטעבל עפטער דעי לעיוו דעי ליווט לעטס סעי א האמאסעקשול לייף פאר יערס. סאלאמאן דיס איז גאנבי העפטו יור לאסט עקזעמפל יור ראנינג אוט אוו יור טיים העיר. אקעי גיוו מי א סעקאנד פליז, א העלף א מינוט. סאו סאו פיפל וואנט טו געט אוט אוו ווי העפ טו דעי ניו דזשערסי בען טערעפי איף דער איז נאו וועי אוט וויי יו סאו סקעירט וויי איז עוועריבאדי סאו סקעירט יו נאו די וואן איז די מאוומענט טו סקעירט טו טיעטש דעם לעט דעם געט העלפ די אנאדער וואט דיס מיענס אל טוגעדער מיענס זיי העוו מאטש מאר טו טעל איטס פראווס דער איז א מאוומענט טו פארסין עוועריבאדי טו איט און איי פיל דיס איז נאט פעיר איטס נאט פעיר טו גאד, איטס נאט פעיר טו יומעניטי, איטס נאט פעיר טו נאובאדי, עט ליעסט גיוו א טשענס פאר אדערס טו ספיעק אוט, איי פיעל טודעי אין די האול סיסטעם עוועריבאדי געט בוליאינג, איף סאמבאדי לעטס סעי דער איז פלעיסעס אויף די אין די האול גאווערמענט איז טרעטענד איף יו אר עגענסט דיס דען דען ביזנעס וואט נאובאדי דא וויל סיטי וואלט נאט דא ביזנעס וויט יו, אול די קיינד אוו טינגס, אול די קיינד אוו בוליאינג. עט ליעסט גיוו ען איוועל רייע איקוועל רייט פאר עוועריבאדי ענד איי עפרישיעט יו פאר ליסענינג טו מי ענד איי וויש יו וועל אפאוז דיס ביל עי וואן טרי טרי עי וואן טרי טרי פייוו טענק יו ענד העוו א נייס דעי.
טענק יו סאלאמאן, עני קוועשאנס פאר די פענעל? סיאינג נאן טענק יו דזשענטלמען ווערי מאטש. שוין, דא האט עטס געזעהן ווי מען רעדט זיך אויס די הארץ צו די גאווערמענט, נאר די גאווערמענט איז סטאבערן, עטס ווייסט פארוואס? ווייל יעדער זוכט היינט שלעכט, עטס ווייסט מען רעדט פון א טוירד ווארלד וואר, ס'איז שוין גרייט, ס'איז שוין אלעס גרייט, די שאלה איז נאר ווער ס'וועט זיך שלאגן מיט וועם, אבער ס'איז גרייט, די וועלט גייט אונטערגיין, דער אייבערשטער גייט נאכאמאל ברענגען א מבול, נאר אזוי ווי ער האט געשוואוירן אז ער וועט מער נישט ברענגען א מבול של מים, איז ס'איז דאך דא אש מים עפר ורוח, דער אייבערשטער האט וועגן וויאזוי צו מעניפולעיטן די וועלט, ער גייט ברענגען אזא מבול של אש אז אונז וועמיר זיך נישט וויסן ווי צו טרעפן דאס פלאץ. היטלער'ס מלחמה איז געווען זייער ווי מ'זאגט. מיילד קעגן וואס די מלחמה וואס עס גייט יעצט זיין, ס'איז דא גענוג שיפן אויפן ים און גענוג באמבעס וואס זיי קענען אפווישן די גאנצע וועלט אין ווייניגער ווי פינף מינוט, מען דארף נישט נעמען א באן, מען זאל אריינלייגן די אידן אין קראמעטאריעם, אריינלייגן יעדן עקסטערע אין די מצה בעקערי דארט אינעם אויוון דארט אריין, און נאכדעם נעמען די אש און צוווארפן, איך ווייס ווי מען האט עס געווארפן אדער אין וואסערן אדער אנדערע פלעצער, יו דאונט ניד אלל דעט, מען געט א שיס אראפ איין באמבע. וואס די סופער פאוערס האבן, איז די וועלט פינישט פאר עווער. עטס ווייסט אז היינט ווערן נאך געבוירן קראנקע מענטשן אין דזשעפען, דארטן ווי אמעריקע האט געשאסן זייערע באמבעס, זיי זאגן עס קומט נאך פון יענע רעדיעישן, שטעל דיר פאר ווען מ'וועט אמת'דיג שיסן באמבעס, און יעדער איז גרייט, יעדער איז גרייט, נאובאדי ריעלי קעירס, און מ'וועט שיסן און ס'וועט זיין יענער חורבן. פארוואס? מען האט אמאל געשאסן דארטן ביי די ווי די חתם סופר האט געוואוינט ביי די גרעניץ, האט ער געזאגט אז דאס קומט אלס אז מ'איז משחית די זרע, די זרע איז יורה כחץ איז במילא שיסט מען כחץ, היינט טוט מען נישט נאר מען טוט משחית זיין די זרע, נאר מען איז א מרידה בכבוד שמים, מען זאגט דעם אייבערשטן דו לאזט נישט אז ס'זאל חתונה האבן א זכר מיט א זכר, אונז פייף מיר. אונז גיימער עס טוהן, ס'איז דא דא אין ארץ ישראל דא עובדיה יוסף האט איבערגעלאזט א וואוילן זון, און ער האט אן אייניקל וואס יענער האט אפיציעל מיט צוויי הונדערט חברה געמאכט א גרויסע חתונה א זכר מיט א זכר, עטס ווייסט וואס א מרידה דאס איז אין כבוד שמים, מען טוט עס דא אין ארץ ישראל, נאכדעם קומט נאך עיבי בעיבי שטיין לויפט ארום ווי א משוגענע אין די גאנצע וועלט קומט אויף ארץ ישראל זי גייט זאגן דרשות, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ס'איז אנבעליוועבל. רבותי, וויר ליווינג ממש עט די ענד אוו טיימס ענד דאונט טינק דיפרענט, און אויב אונז וועל מיר נישט אויסלערנען אונזערע קינדער און אין די תלמוד תורה'ס אז דאס איז אלעס קעגן דעם אייבערשטנ'ס ווילן און דאס ברענגט קריזיס אויף די וועלט, ווייל מ'וועט מורא האבן פאר די פאר טאלער, די ישיבות האבן שוין אונטערגעשריבן, ישיבות זענען פערטיג, דאס איז דער די גאנצע זאך מיט אידישקייט איז אז דו דארפסט נישט יעדן קאנווינסן, נעמסט אפאר שקצים רבנים, זיי האבן געמאכט אן אסיפה אין מאנסי,

לייזער חיים בלום, דעם שייגעץ דער הונט, ער גייט אונטערשרייבן אז מען זאל יא קענען טאטשן קינדער, פארוואס? ווייל זיי האט זיך פארגלוסט מען זאל יא טאטשן קינדער. איז במילא, אונז האמיר נישט ווער ס'זאל זיך שלאגן פאר אונז, אונז מוז מיר אליינס ארויס רעדן אלע אונזערע ווייטאג צווישן זיך, אז נדברו איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע, דער אייבערשטער הערט ווי אונז בלוטיגן מיר. אונז האמיר נאר צו טוהן מיט סאקמער מיט אזאלעכע רבנים מיט וויזשניץ מיט די אלע שקצים וואס האבן אלע יארן גערודפ'ט די תורה מיטן אייבערשטן מיט דעם וואס איז געווען ערליך און אונז מוז מיר אויף דעם אונז ווי העוו טו בי אוט פאר די וואר דו מוזט רעדן מיט דיין קינד אפן באהאלט עס נישט דאס באהאלטן איז זייער נישט גוט ווייל דאס קינד ווייסט באמת נישט וואס גייט פאר. און עט די ענד אוו די דעי די אלע רבנים האבן דאך אונטערגעשריבן איז וואס? האבן זיי אונטערגעשריבן ווען מ'האט זיך ארומגעשלאגן יא בחירות נישט בחירות איז אויך געווען אלע רבנים האבן אונטערגעשריבן וועם מ'האט באצאלט אזוי האט געזאגט אזוי און וועם מ'האט באצאלט פארקערט האט געזאגט פארקערט ס'איז דאך אלעס פאליטיק איז די גאנצע זאך געווען א פאליטיקל אישו אונזער הייליגער רבי האט געזאגט זיין מיינונג מ'טאר נישט גיין צו די בחירות און א גוטן טאג איז מען געלאפן און געגאנגען צום בעלזער רב און מ'געגאנגען ס'איז געווען דא איינער פרוש האט ער געהייסן. פרוש, א שייגעץ טמא טמאים, ס'קומט יעצט ארויס אז ער איז געווען א שותף מיט בן גוריון און ער האט פארקויפט אידישע קינדער, ער האט אריינגעטראגן אין שפיטאל א קינד, האט זיי געזאגט אז ער איז געווען אזוי קאנטעמינעיטעד, מ'האט אים גראד באגראבן, ער האט עס פארקויפט איבער די גאנצע וועלט די קינדער, ער איז געווען א שותף מיט בן גוריון, וועגן דעם ווען איך גיי דורך די פרימא פאלעס איך גיי אפילו נישט אריין, דארט איז דא צו דאווענען, מ'קען דאווענען, צוויי וואכן צוריק האט זייער גערעגנט, איך האב נישט געקענט גיין צום כותל, איך גיי אין א ספרדישע שול, איך גיי נישט דארט אריין, דאס איז געבויעט פון אידיש בלוט, מ'האט פארקויפט אידישע קינדער. און דער זון זיינער קומט היינט אויף צו ישראל הגר המצרי, און ער חנפ'עט זיך צו אים, און ס'איז א גאנצע געשעפט. האט מען אריינגעלאזט צו ר' מאטעלע'ן, ארייט ר' מאטעל האט שוין נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך, ווייז יענער האט געזאגט, איינער האט געזאגט א גוט ווארט, זיי האבן זיך געקריגט שלום בערגער מיט זיין ברודער מענדל, איז ביי די דין תורה, האט דער רב אנאליזירט אזוי, זאגט ער אזוי. שלום, דו זאגסט דיין טאטע איז געווען אויסגעוועפט צוואַנציק יאר, און מענדל זאגט ער איז קיינמאל נישט געווען נארמאל, די זעלבע אויכעט ר' מאטעלע איז קיינמאל נישט געווען קיין נארמאלער מענטש, עניוועי, ס'אבער נישט דאס וואס איך וויל ארויסברענגען, אונז דארפן אנהייבן צו רעדן מיט די קינדער וואס דאס הייסט LTBG און Q, די גאנצע זאך, ווי העוו טו עקספלעין טו דעם, און ווי עקלדיג דאס איז, און אז דער אייבישטער האט זיך עס נישט געשעמט צו שרייבן אין זיין תורה, און מ'האט מחליט געווען, איך מיין אז משה רבינו האט מחליט געווען וואס מ'ליינט ביי מנחה, אדער משה רבינו אדער עזרא הסופר, איך בין יעצט אינמיטן וועג, כ'געדענק. נישט, איז אזוי מחליט געווען אז יום כיפור ביי מנחה זאל מען דאס ליינען, אבוויעסלי דארף מען רעדן פון דעם, און שוין, דאס זאלט עטס וויסן, אונז זעמער אויף צרות, אונז האמיר נישט קיין מנהיגים, מ'האמיר אפאר שקצים, און זיי ווילן אונז פירן, און טאמער נישט קומען זיי מיט טעראר, יצחק שטערנער דאמינירן ווילימסבורג, ווער איז ער? ער איז אן אנטלאפענער פון ארץ ישראל און געוואוינט אין לאנדאן. מען האט אים פון דארט ארויסגעווארפן, און ער איז געקומען דא, און ער וויל נאך זיין ע ע אחד בא לגור וישפוט שפוט, ער וויל נאך זיין אונזער באלעבאס, ער איז נישט אונזער באלעבאס, ער זאל וואטשן אויף זיינע קינדער ווייל זיי טאטשן די שכנים'ס קינדער, עס איז אויף ווידיאו, און מען זאל אים ארויסווארפן פון די תלמוד תורה ווייל ער רעדט צו בחורים מנוולות, און ווילאנג עטס וועטס דאס נישט פארשטיין, פאלט די לאסט אויף אונז, אויף די אלע וואס דארפן מחנך זיין זייערע קינדער, זאלט וויסן, אין חדרים איז מען נישט מחנך, מען האט זיי געשטופט אין די מחילה, מען האט זיי אויסגעריבן און אויסגעלעקט, און נאכדעם האט מען זיי ארויסגעווארפן. און אין די ישיבה איז געווען די זעלבע, און ביי די מיידל סקול איז געווען די זעלבע, ס'איז געווען לעסביען טיטשערס, דעי פעל אין לאוו וויט א גירל, און האבן דאס מיידל געווען קאפוט פאר אייביג, דאס אלעס וואס מ'האט געטון אין די ישיבות, און אין די חדרים, און אין די מיידל סקולס, מ'האט נישט געלערנט גארנישט, און יעדע טאטע דארף האבן א פליכט צו לערנען מיט זיין קינד וואטס גאוינג אן, און ווי ווייט די וועלט פארט שלעכט, און אז מ'זאל חלילה נישט אריינפאלן אין די דרכים, נישט אומזינסט האבן מיר אונז טוירטי פארטי פערסענט דראפ אוטס, מ'האט מיט זיי נישט געלערנט. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. דעם זונטאג גייט אם ירצה השם זיין א גרויסע פתיחת המקווה טהרה אין בית לוי דא אין בית וגן, שטייט דא בהשגחותו של הרב נחום ראזענבערג ממסד ועד טפחות, דאס מיינט פונעם ערשטן נאגל ביז צום דאך, ס'איז מורא'דיגע שיין און די גאנצע שטאט איז פול מיט פלאקאטן, און ס'שטייט דא המקווה נבנתה בהשקעה מרובה בתכלית הפאר וההוד. נישט נאר דאס, איך וויל ענק זאגן א סוד, אז איך געב ארויס יעצט א קונטרס לגבי צו דעם אפעיר, ס'וועט זיין מסתם פֿופֿצן פעידזשעס, אלע זאכן וואס כ'האב אריינגעלייגט דא די הידורים, און פונקטליך די מקור דערפון, מ'זאל זיך אויסלערנען. און די גרעסטער הידור איז, צווישן אלע הידורים, איינער פרעגט מיך וואס איז דער גרעסטער הידור אז איך בין נישט אוועק איין מאל ווען מ'האט געארבעט אויף די מקווה. כ'האב געדארפט איינמאל אהיימפארן. פאר פאר טעג האט מען אויפגעהערט צו ארבעטן, ס'איז נישט דא די מין אז די מקווה זאל האבן זיין געבויעט אן מיר, ס'געקומען דא עפעס א רב און ער האט בודק געווען די מקווה, איך האב א פייפ וואס גייט פון אויבן ביז אראפ, א גראדער פייפ, אבער אונטן האב איך אים געשניטן אויף א פארטי פייוו דעגרי ענגעל ווייל איך וויל אז ער זאל ליגן אויפן. סעמענט, אבער אין די זעלבע צייט דארף דאך דאס וואסער קענען ארויסגיין, האב איך אפגעשניטן אויף א פארטי פייוו דעגרי ענגל, סאו די וואסער גייט ארויס ווייל ס'איז דא א לאך, אבער ס'ליגט אויף די סעמענט, געקומען דא א רב און ס'בודק געווען, ער זאגט אנטשולדיגט איך זעה דאס איז א געהעריגע סילון הכפוף, זאג איך אים רב לעבן, איך בין נישט דא געווען ווען מ'האט עס געמאכט, איך האב עס געמאכט מיט מיינע צוויי הענט. איך זאג אייך אז ס'איז נישט, און ער זאגט ס'איז יא, נו גיי שטעל דיך אויפן קאפ. מיין מאמע עליה השלום האט מיר פארציילט אז זי האט געהאט א חבר'טע אין אונגוואר, און די מיידל האט זיך איינגערעדט אז ס'איז יא צוויי טויבן אין בויך און ס'פייפט ארויס, א גאנצע נאכט הערט זי ווי ס'פייפט טו-יו-יו פון איר בויך, געגאנגען צו סייקיאטריסט א יאר צייט, מ'האט עס נישט געקענט ארויסקלאפן פון איר, ויהי היום האט א דאקטער געזאגט יא, דו האסט טאקע צוויי טויבן אין בויך, און איך גיי עס דיר אפערירן, בקיצור מ'האט זי איינגעשלעפט אזוי ווי מ'גייט מאכן אן אפערעישן. מען האט ער געמאכט א שטיקל שניט, מען האט געמאכט ווי מען האט עס צוגענייט, און מען האט געברענגט צוויי טויבן פון א טויבן סטאר, און מען האט עס אראפגעלייגט, מען האט געזאגט יא, דו ביסט גערעכט געווען, דו האסט זיך טאקע מיט יעדן געשלאגן, אבער דו האסט געהאט צוויי טויבן אין דיין בויך, שוין, איז דאך א מחיה, דו האסט געהאט צוויי טויבן אין בויך. די זעלבע דא אויך, איך האב געזאגט דעם רב, אן איינרעדעניש איז ערגער ווי א קרענק, דו זאלסט נאך ארויסגיין אין וועלט זאגן אז איך האב א מקווה וואס האט א סילון הכפוף, און איך האב דאך געארבעט, איך האב נאך אין מיין לעבן נישט געמאכט א סילון הכפוף. זיי פרעגן מיך אייביג די רבנים, כ'לייג אריין כח מ'זאל מאכן א סעמענט מיט אלעם, פרעגן מיך די רבנים וואס איז שלעכט מיט א סילון, דא אליינס האב איך אויך געמאכט, ס'לויפט פֿינף און פֿערציק פיס, לויפט א געהעריגע געגאסענע אזוי ווי א חי"ת, אזוי ווי א לחם הפנים, ס'זאל גיין אויף דעם די וואסער, נישט אין א פייפ, פרעגן זיי וואס ביסטו זיך אזוי מוסר נפש פארן סילון הכפוף, זאל איך דיר זאגן דעם אמת, ס'איז אזא שווערע סוגיא די סילון שחק, קו ולבסוף קבעו, איך האב עס געלערנט אין בבא בתרא זאג איך ס'איז אזוי שווער אז ס'איז גרינגער צו נעמען א גוי מאך א סעמענטענעם ראנער וואס דארף איך מיך נאריש מאכן עניוועי זאג איך דעם רב איך האב דאס דעם צינור האב איך געמאכט נישט איך בין דא געווען נאר איך האב עס אליין געמאכט מיט מיינע צוויי הענט ווייל איך האב נישט געטראסט דעם אראבער ניין ער גלייבט נישט בקיצור איך האב געמוזט נעמען אזא סלעדזש העמער א פאוער סלעדזשהעמער, כ'האב געמוזט ארום האקן ארום און ארום און ארום, און ס'איז ארויס געקומען דער גאנצער פייפ, ס'איז געווען נתגלה עטרה, ס'איז געווען אזוי ווי א ברית, ס'איז ארויס געקומען דער גאנצער פייפ איז ארויס געקומען פון די סעמענט ארום און ארום, און דער רב זאגט מיר יא איך אנטשולדיג מיך ס'איז טאקע אמת ס'איז א גראדער פייפ איך בין מורא'דיג צופרידן פארשטייסט, סאו דא איז געווען אסאך די הידורים, אבער דער גרעסטער הידור איז אז מ'האט קיינמאל נישט גערירט אן א דעם וואס איך זאל דא זיין און וואטשן. כ'פלעג דאווענען מיטן נעץ, כ'האב געגעסן דא א סענדוויטש, און ווען מ'האט געארבעט בין איך דא געווען. און ס'איז זייער גוט געווען אז איך בין דא געווען, ווייל איינמאל איז געווען אזוי, דא האב איך צוטון מיט א איד וואס ער געבט דאס געלט, ער הייסט עופר. דער איד איז אבער אויכעט.

דאס איז נאר פארן צינור פון מי גשמים, גארנישט טאר נישט דא זיין, און ער האט מסכים געווען, מיין אלעס איז געווען אויסגענומען נאך פון פארדעם, בקיצור זיין גוי קומט דא אן, און ער האט געמאכט א מורא'דיגן אויפטו, אזוי ווי מען דארף דאך האבן די ווענטעלעישאן פון די טוילעטס און פון אלעם, האט ער עס אריין געלייגט אין דעם צינור, האט אריין געשניטן אין דעם צינור אינעם בילדינג, און דער צינור גייט ארויף ביז צו מיין עוקה וואס איך האב געבויעט. און דארטן וואלט אריין געגאנגען אין דעם פייפ וואס איך ברענג אראפ מי גשמים וואלט אריין געגאנגען די גאנצע שטינק פון די בית הכסא'ס שוין. קיצור איך האב עס געזעהן זאג איך אים טוה עס נישט איך האב עס הייסן צו צונעמען ניין דער בעל הבית האט אים געהייסן מאכן ער איז זיין ארבייטער זאג איך פיין מאך עס קומט אן דער עופר זאג איך אים ר' איד איך האב מיט דיר א הסכם אז דא גייט גארנישט זיין אויף דעם צינור גארנישט א ספעציעלע צינור פאר נחום ראזענבערג זאג איך אים דו געדענקסט אזא זאך צו דו געדענקסט נישט. זיכער? זאגט ער נו פיין האסטע דאך עס דורך געב עס דיר זאג איך ביסט משוגע ער האט אריינגעלייגט די ווענטילעישן ניין ניין ניין ער האט עס נישט געטארט טוהן איך האב אים געזאגט ער זאל נישט טוהן גארנישט וואס דו לאזט נישט עניוועי מען האט עס צענומען עס צענומען מען האט אריינגעלייגט קצף אזא פאום פארשטאפט די פייפ וואס ער האט צוגעלייגט און ס'איז אלעס געווארן ערלעדיגט שטעל דיר פאר דא וואלט געווען א פסל'ע מקווה ווייל וויאזוי קען מען צולייגן צו אן עקזיסטינג פייפ איז דא אזאלכע האלבע, דער וואס איז אין בוי ווייסט, איז דא אזאלכע האלבע, אזוי ווי א כלי זעט עס אויס ווי א טעלער, און דעיס לייגט מען צו געבויגן אביסל אזוי אביסל אזוי אביסל אזוי ביז מען קען צולייגן שטיקלעך אין אן עקזיסטינג פייפ, למעשה האב איך אים געוויזן, איך האב אראפגעגאסן וואסער און ס'האט אנגעהויבן ארויסצוקומען פון די פייפ, זאג איך אים קומט יעצט אויס, דא וועט זיין זיעה שאובין, שאובין ס'וועט זיין די שוויץ, און נאכדעם איז דא עפעס א סינק וואס איז אויך געווען קאנעקטעד. צו יענעם צינור נישט צו מיינעם נאר צו יענעם נאר זיי האבן געשערט איין עוקה איין תעלה בקיצור די מקוה וואלט געווען פסול און קיינער וואלט אין לעבן נישט געוויסט אז ס'איז פסול אזוי ווייט איז למעשה האב איך אים מסביר געווען אז די גרעסטע הידור וואס די מקוה האט ס'האט נישט קיין בור על גבי בור ווייל כ'האב דירעקט נישט געמאכט א בור על גבי בור ווייל כ'בין נישט קיין חסיד פון א בור על גבי בור ווייל אז כ'קום צו בודק זיין א מקוה און כ'דארף זען צו ס'איז דארט דא שמוץ אין די אונטערשטע דאס, און צו ס'איז דא שינוי מראה אויף די וואסער אז איך קען נישט זעהן ווייס איך נישט וואס איך זעה. כ'האב שוין געטראפן צענליגע מקווה'ס חבד וואס זייער די גאנצע שמוץ גייט דאך אריין ווען מ'וואשט אויס די מקווה גייט דאך עס אראפ אין בור תחתון, מיר געטראפן צענליגע פון זייערע מקווה'ס וואס איז געווען פיל מיט שמוץ, ס'איז געווען צען פופצן אינטשעס שמוץ בכלל נישט געווען שוין קיין מי גשמים. יעצט דא איז נישט אזוי געפערליך. ווייל סוף כל סוף האט דאך עס א מקווה אויבן, ס'האט דאך א שיעור מקווה אויבן, ס'האט דאך א העכער דעפלג סיאה, אבער די ליבאוויטשער געווען פסול, אבער איך וויל עס נישט, איך קען נישט בודק זיין א זאך וואס איך זעה נישט, און ממילא וויל איך נישט הערן פון די גאנצע זאך, איך וויל נישט הערן דערפון, איך מאך נישט קיין בור על גבי בור, כ'בין מהדר נישט צו מאכן א בור על גבי בור, איז למעשה בין איך געשטאנען דא די גאנצע צייט, די. גרעסטער הידור פון די מקווה איז אפילו ווען ס'זאל נישט האבן די אלע הידורים וואס ס'האט, דער גרעסטער הידור איז ס'איז געווען א משגיח תמידי פון אנפאנג ביז צום סוף, און אזוי דארף זיין יעדע מקווה, נישט איך פאר אויף טאראנטא טרעף איך א מקווה און די מקווה איז פסול, זאגט מען מיר ס'איז נאכגעבויעט נאכן גרויסע מקווה פון מילער, שלמה מילער, און שלמה מילער וויל נישט אריינלאזן קיינעם, עטס טארט'ס נישט נוצן אזא מקווה. ער איז נישט באגלייבט, ער איז איינגעשטעלט דארטן ביי די רייכמאנס, הי העז טו דו וואט דעי טעל הים, סאו דאס איז למעשה דא קען יעדער איינער קומען. סאיז דא דער וואס סזאגט ממעג מאכן זרע לבטלה טאמער מאט נישט קיין ווייב, דער אפיקורס ער זאגט ער איז א דיין ביי די עדה זיי זוכן אים, זיי האמיר געזאגט דו טרעפסט אים אונז זעצמער אים איין, ער האט זיך פאלס איידענטיפייד. איז למעשה איז ער האט געזאגט ער וויל קומען באקוקן, קענסט קומען באקוקן ס'איז אפן פאר יעדן, דא גייט זיין א גרויסע עפענונג, דא קומט ר' יצחק יוסף דער זון פון עובדיה יוסף, און ער האט א קו וואס ער רעדט פאר טויזענטער מענטשן, אזוי ווי זיין טאטע רעדט אויף יוראפ, די גאנצע וועלט הערט אים מוצאי שבת. איז למעשה וואס איז געווען איז אז ער האט די וואך געזאגט אויף זיין אדווערטייזמענט אויף זיין שיעור האט ער אדווערטייזט אז ס'איז דא א מקווה בית לוי וואס איז געבויט אויף אלע הידורים פון הרב עובדיה יוסף פון זיין טאטען און ער גייט זיין ביי די עפענונג פון די מקווה סאו די גאנצע שטאט וויל דא קומען. ס'איז געקומען דא א פרוי וואס זי איז א באלאניט שוין אסאך יארן, זאגט זי, הרב ראזענבערג, זי איז אריין אין די מקווה, זי איז אראפגעגאנגען, ס'איז נישט דא קיין וואסער, זי איז אראפגעגאנגען, זאגט זי, אזא ברייטקייט, אזא שיינקייט, און ס'האט אן אייזן אנצוכאפן, טאמער פילט מען זיך נישט באקוועם, מען פילט מען פאלט אראפ, אבער וואס, דאס לייג איך אין אלע מיינע מקווה'ס, איך לייג עס פופצן סענטימעטער, בערך זעקס אינטשעס צו זיבן אינטשעס נידריגער פון די וואדער לעוועל, ווייל די באלאניט זאל נישט מוזן קוקן צו אירע הענט זענען נישט העכערן וואסער, ווייל. די וואס זענען קעגן שיטת חבד אין מקווה ווייל זיי זאגן אז א כהן טאר נישט זען צוויי נגעים בבת אחת איז טענה'ן זיי ס'איז גדולי הפוסקים פון אונגערן טענה'ן אז די מקווה חבד מ'טובל'ט זיך כדג ווי א פיש דארף מען קוקן צו די האר שטארט נישט ארויס דארף קוקן צו די באדי שטארט נישט ארויס צו די פיס צו די הענט מען קען נישט קוקן מער ווי איין נגע מיט איין מאל, איז במילא האבן זיי נישט געהאלטן פון די גאנצע בור חבד, נישט פון דעם בור, נישט פון וויאזוי זיי טובל'ן זיך, איז למעשה האט עס די אלע זאכן מיט אלע הידורים, און ס'האט נישט קיין בור תחתון, ווייל איך בין נישט קיין חסיד דערפון, ווייל אז איך קום אן איך בין עס בודק און איך עפן עס אויף איז עס שוין גארנישט ווערד, און. כ'האב נאך שאלות אין די הלכה ווייל די פלעקסי איז זייער שווער אריינצולייגן נאכדעם ווען ס'איז שוין אנגעפילט מיט וואסער ווייל ס'שווימט מיט אלעם לייגט מען דאס אריין פארדעם און די וואסער גייט קודם ארויף אויף דעם און ס'פאלט אראפ צו די אונטערשטע בור יעצט נעם ארויס אזא פלעקסי באקוק וויפיל חקיקה ס'האט און יעדע חקיקה מאכט די גאנצע זאך פאר א כלי לויט אסאך פוסקים און אפילו ס'מאכט נישט די גאנצע זאך פאר א כלי אויב ס'גייט דורך דורך די חקיקה איז עס געהעריג מקבל

אויסער ווען ס'איז א קוואל מקווה. טאמער ס'איז נישט קיין קוואל מקווה איז די גאנצע צייט איז די מקווה נתן סאה ונטל סאה און אין דעם ווי קענט געט אווער דיס ס'מוז בלייבן אזוי אז יעדע מקווה וואס איז מי גשמים איז נתן סאה ונטל סאה איז איך גיי נישט אנהייבן צו מאכן אז איך זאל נישט קענען זעהן דעם בור פון אונטן און איך גיי נישט אנהייבן צו מאכן איך זאל דארפן אריין קומען מיט א פלעקסי די וואסער זאל דורך גיין א פלעקסי וואס דאס איז תלוש ס'איז נישט דרך בנין גיי איך נישט מאכן פאר די חומרא פון נתן סאה ונטל סאה. דאס מיינט דער ש"ך, ווער לייגט זיך אריין דעם קאפ אין אזאלעכע בערג, ווייל דו ווייסט נישט וואס נאך ס'איז אנטוויקלט, טאמער דו ווילסט טרייען צו מאכן אז ס'זאל נישט זיין נתן סאה ונטל, סאו ס'איז דא דער דברי חיים זאגט מ'זאל מאכן נאך א בור, אויף דעם האב איך אייביג געזאגט, די איינציגע בור וואס איך קען אין מקוואות, און איך בין עוסק אסאך יאהרן אין מקוואות ברוך השם, די איינציגע בור וואס איז נישט זוחל, איז דער בור וואס מ'האט נישט געבויעט, אז דו האסט אים געבויעט איז ער זוחל. אז במילא איז די אלע חומרות ברענגען נאר קולות נאכדעם, אבער דער עיקר חומרא איז געווען אז ס'איז געווען א משגיח יעדן טאג, ס'איז נישט געווען אזא זאך אז מ'האט געארבעט אן א דעם וואס איך זאל דא זיין און איך זאל וואטשן. א גוטן שבת.